מיר וועלן היינט לערנען א שיחה אין ליקוטי שיחות חלק י"ז, די קעפל אויף די שיחה איז פרק חמישי, עמוד דרײַ הונדערט און אַכציק, אזוי ווי דעם קומענדיגן שבת וועט מען לערנען פרק חמישי אין פרקי אבות, איז די שיחה איז געבויעט אויף א משנה אין פרקי אבות פרק חמישי, ס'איז לכאורה א איינפאכע משנה וואס מ'לערנט עס יעדן יאר, און לויטן מנהג ווי מען פירט זיך אין ווי דער מנהג פון ליבאוויטש ווי דער רבי האט אראפגעברענגט אז מען לערנט דאס אפילו די גאנצע זומערדיגע טעג אויכעט, קומט אויס אז מען לערנט בדרך כלל פיר מאל לערנט מען איבער פרקי אבות דורך פון פסח ביז ראש השנה, איז א משנה א איינפאכע משנה מען לערנט עס אדורך און מען שטעלט זיך גארנישט אפ אויף דעם, דער רבי וועט זיך אפשטעלן אויף איין משנה, פרעגן פון דעם אפאר שווערע שאלות, און דערנאך מחדש זיין א חידוש נפלא וואס די משנה וויל דא דערציילן.

דערנאך ברענגט ער נאך א דעה, אז אף קברו של משה רבינו ואילו של אברהם אבינו, און איז מסיים, ויש אומרים אף המזיקין ואף צבת בצבת עשויה, די משנה רעכנט אויס צען זאכן וואס זענען באשאפן געווארן נישט אין די זעקס טעג, אזוי ווי ס'איז באשאפן געווארן די אלע זאכן אין די ששת ימי בראשית, נאר ס'איז באשאפן געווארן בין השמשות. ס'איז באשאפן געווארן אין א אינטערסאנטע אין א אינטערסאנטע צייט, ס'איז געווען נישט פרייטאג און נישט שבת, ס'איז געווען נאך שקיעה און ס'איז געווען פאר צאת הכוכבים, וואס ווערט אנגערופן בין השמשות. איז דער אייבערשטער האט יעמאלט באשאפן צען זאכן, דערנאך דא נאך א דעה אז אויכעט דער קבר פון משה רבינו איז יעמאלט באשאפן געווארן, און אויכעט דער איל וואס איז נתגלה געווארן צו אברהם אבינו ווען ער האט געדארפט מאכן די עקידה פון יצחק האט ער דערנאך געמאכט דעם איל אנשטאטס יצחק'ן. און דאן און דאן איז ער מסיים נאך א זאך ויש אומרים אז אויכעט די מזיקים זענען יעמאלט באשאפן געווארן, און אויכעט א צוואנג בצבת עשויה, א צוואנג וואס ווערט געמאכט פון אן אנדער פון א אנדער צוואנג, וועט מען שפעטער מסביר זיין וואס דאס מיינט פונקט. דער פירוש פון צבת בצבת עשוי ה איז ווי די גמרא זאגט אין פסחים, די גמרא זאגט אין פסחים אז צבת קען געמאכט ווערן ווען מען באנוצט דערביי אן אנדער צבת, דאס הייסט אז מען וויל מאכן א צבת, און דאס הייסט אז מען דארף עס מאכן מיט פייער מיט אלץ, דארף מען האבן א צוואנג וואס זאל האלטן דעם שטיקל אייזן, און יעמאלט מיט די פייער קען מען מאכן א צווייטן צוואנג. ווער ווער האט שטעלט זיך די שאלה, ווער האט געמאכט די ערשטע צבת? אויב איך זאג אז א צבת מוז ווערן געמאכן פון א צווייטן צבת, ווער האט געמאכט די ערשטע? קומט די משנה דא אונז דערציילן ווי די גמרא זאגט אין פסחים, זאגט מען אז די ערשטע צבת איז געווען א בריאה בידי שמים, און די צבת איז באשאפן געווארן ווען? די צבת וואס דער אייבערשטער האט געמאכט וואס פון דעם קען מען מאכן אנדערע צבת, ער האט געמאכט די ערשטע, איז דאס באשאפן געווארן בערב שבת בין השמשות, ס'איז פון די זאכן וואס איז באשאפן געווארן, נישט אין די צייט פון ווי געזאגט פריער פון די אלע זאכן וואס זענען באשאפן געווארן אין די ששת ימים, ס'איז באשאפן געווארן ערב שבת בין השמשות נאך די שקיעה פאר ס'איז געווען פרייטאג צונאכטס. דארף מען פארשטיין פרעגט דער רבי א שאלה, וואס איז די שייכות פון בריאת הצבת צום זמן פון ערב שבת בין השמשות? פארוואס וואסערע שייכות האט אז די צבת איז באשאפן געווארן דווקא אין די צייט פון ערב שבת בין השמשות? בנוגע די אנדערע זאכן וואס ווערן גערעכנט אין משנה, איז דאך דא די אלע אנדערע זאכן, די משנה רעכנט אויס צען, דערנאך איז דא נאך א דעה אויף נאך צוויי, דערנאך אין יש אומרים אויף נאך צוויי, איז די אנדערע זאכן וואס ווערן געבראכט אין די משנה, איז מפרשים זענען מסביר, דער רבי ברענגט אראפ ביי די דרך חיים צו מהר"ל, און די רמב"ם און די מדרש שמואל זענען מסביר וואס זענען די אנדערע זאכן, זענען מפרשים מסביר דעם טעם פארוואס זייער בריאה איז געווען בערב שבת בין השמשות, וויבאלד זיי זענען זאכן וועלכע זיינען נישט אין גדר הטבע פון די נבראים וועלכע זיינען באשאפן געווארן בששת ימי בראשית, די אלע זאכן וואס זענען באשאפן געווארן אין ששת ימי בראשית איז געווען די אלע זאכן וואס זענען געווען דברים טבעיים, מה שאין כן די זאכן וואס זענען באשאפן געווארן בערב שבת בין השמשות אט די צען זאכן, נאר זיי זיינען דברים נסיים, רעדט זיך דא וועגן דברים נסיים, ווען מען גיט א קוק אין די משנה מען זעט ס'איז פי הארץ, פי הבאר, פי האתון, די ק, המן, השמיר, הכתב, והלוחות, די אלע זאכן זענען געווען זאכן וואס איז דברים ניסיים, דעריבער זענען זיי באשאפן געווארן אין דעם זמן הסמוך לשבת, וואס שבת איז דער זמן המנוחה והשביתה פון בריאת דברים טבעיים, איז א גאנצע וואך די זעקס טעג איז באשאפן געווארן אלע דברים טבעיים, עס איז געקומען פאר מען גייט אריין אין שבת, עס איז שוין נאך די שקיעה, און שבת איז דאך דער ענין וואס איז דער זמן המנוחה והשביתה, פון וואס דער אייבישטער האט שובת געווען פון די אלע זאכן וואס ער האט באשאפן אין טבע אין די אלע זעקס טעג, און יעמאלט האט דער אייבישטער באשאפן די צען זאכן וואס זענען אלע דברים ניסיים, איז דאס איז וואס די מפרשים זענען מסביר פארוואס דער אייבישטער האט עס באשאפן אין אזא סארט צייט וואס איז נישט ששת ימי בראשית נאר עס איז ממש סמוך ממש צו שבת, א נייער זמן, עס איז נישט קיין זמן פון די ששת ימים, אבער דער חידוש פון צבת בצבת עשויה, איז דאך לכאורה פרעגט דער רבי א געוואלדיגע שאלה דורכאויס אן ענין טבעי, אזוי איז געווען, ואדרבה ביתר חידוש, דער גאנצער די גאנצע בריאה פון די ששת ימים איז געווען אויפן זעלבן אופן פונקט ווי דער צבת איז באשאפן געווארן, און נאך מער, מיט א יתר חידוש, וואו זעט מען עס? ביי כל הבעלי חיים וצמחים. ביי אלע בעלי חיים וואס דער אייבערשטער האט באשאפן, ביי אלע גראזן און די ביימער און די אלע זאכן וואס איז באשאפן געווארן אין זעקס טעג, איז געווען נאך א גרעסערער חידוש, די מציאות פון א שפעטערדיגן בעל חי אדער צומח מוז אנקומען צו א פריערדיגן ביז צום נברא בידי שמים. דער אייבערשטער האט באשאפן א בהמה, דער אייבערשטער האט באשאפן א אקס, דער אייבערשטער האט באשאפן עופות, און א עוף לייגט א איי, און פון דעם קומט ארויס נאך א עוף, ווער האט געמאכט דעם ערשטן עוף? דער אייבערשטער, ווער האט געמאכט דעם ערשטן בהמה? דער אייבערשטער, זעלבע זאך די צמחים, ס'דא די גראז וואס איז געוואקסן און ס'וואקסט פירות און ביימער, נאכדעם ווערט פון דעם ווערט נאך ביימער און נאך ביימער און אזוי גייט ווייטער, זעט מען דאך אויס נאך אין אסאך א גרעסערע חידוש זעט מען אויס דא, מ'זעט אויס ממש די גאנצע צייט, נישט אזוי ווי א צבת וואס ווען איך וויל מאכן א צבת דארף איך גיין נעמען א צבת און מאכן, איך זע אויס א גאנצע צייט ווי פון איין ביימער ווערט נאך א ביימער און נאך א ביימער און די ערשטע ביימער האט דער אייבישטער באשאפן. די מציאות פון א שפעטערדיגן בעל חי אדער צומח מוז אנקומען צו א פריערדיגן ביז צום נברא בידי שמים, אז דער ערשטער איז געמאכט געווארן בידי שמים אין די זעקס טעג, איז פארוואס איז דער צבת באשאפן געווארן דווקא בערב שבת בין השמשות? דער רבי ברענגט אראפ אז די שאלה פרעגט אין פרקי משה להרמ אלמושנינו, ער פרעגט די שאלה אז לכאורה וואס איז דער חידוש דא? דער צבת איז דאך באשאפן געווארן פונקט די זעלבע זאך אויף אן אופן, אז פון דעם צבת זאל מען מאכן א אנדער צבת, זעט מען דאך אז ס'איז דאך עס א דבר טבעי, ווי מ'זעט אין די אנדערע בעלי חיים און אין די צומח, פארוואס איז דאס באשאפן געווארן דווקא בין השמשות אין א צייט ווי די מפרשים טענה'ן אז ס'איז יעמאלט די באשאפן געווארן די דברים ניסים, דאס איז נישט קיין דבר נס, דאס איז דאך פונקט ווי די אלע אנדערע זאכן. נאך מער תמיהה, די תמיהה ווערט נאך שטארקער. די גמרא זאגט אין סנהדרין אז דער טעם וואס אדם הראשון איז באשאפן געווארן ביום השישי נאך אלע נבראים איז כדי שימצא הכל מוכן שייכנס לסעודה מיד. פארוואס האט דער אייבערשטער אים באשאפן צום סוף? א נאך וואס ער האט באשאפן די אלע זאכן אין די זעקס טעג, יעמאלט האט ער באשאפן אדם הראשון אלץ זאל זיין באשאפן פאר אדם הראשון קומט, זאל זיין גרייט שייכנס לסעודה, ווי דער רבי וועט איינטייטשן באלד וואס מיינט דא ברוחניות העניינים און פנימיות העניינים וואס מיינט דער ענין פון סעודה. ולפי הנל, אויב אזוי, אז די ערשטע צבת איז באשאפן געווארן ערשט בערב שבת בין השמשות, ווען איז דאס באשאפן געווארן? נאך בריאת אדם הראשון? קומט אויס אז ס'איז נישט געווען הכל מוכן. איז דאך נישט געווען הכל מוכן. די גמרא זאגט אין סנהדרין אז דער אויבערשטער האט באשאפן אלץ פריערט, אז אדם וועט קומען זאל אלץ זיין באשאפן. דא זעט מען אז דער צבת איז באשאפן געווארן נאך אדם הראשון, איז ער דאך נישט געווען גרייט די גאנצע וועלט פאר אים. קומט דאך אויס אז ס'איז נישט געווען הכל מוכן. ס'איז נישט הכל, ווייל די צבת איז ערשט באשאפן געווארן שפעטער, איז זי דאך נישט געווען מוכן. איז די שאלה זייער א שווערע געשמאקע שאלה. פון די אנדערע עשרה דברים וכו', לכאורה קען מען דאך פרעגן די אנדערע עשרה דברים וואס איז באשאפן געווארן, און די מפרשים טענה'ן אז דאס איז א ענין פון ניסים, אבער אויב דאס האט געדארפט זיין פאר די פאר דעם ענין אז אדם הראשון זאל קומען נאך די אלע זאכן ווייל ער זאל זיין מוכן לסעודה, איז די אלע צען זאכן זענען דאך אויכעט באשאפן געווארן נאך אים. ענפערט די רבי אין חצאי ריבוע אז ס'איז נישט קיין שאלה. פון די אנדערע עשרה דברים וכו' איז נישט קיין קשיא כלל, קען מען נישט פרעגן פארוואס איז דאס באשאפן געווארן נאך אדם הראשון, אלץ האט דאך געדארפט באשאפן ווערן פאר אים ווי די גמרא זאגט אין סנהדרין, איז דאס איז נישט קיין שאלה פארוואס, ווייל זיי אלע זענען געווען באשטימט פאר שפעטערדיגע דורות, נאכאמאל, מען גיבט א קוק, מען זעט, פי הארץ, פי הבאר, פי האתון, הקשת, המן, המטה, והשמיר, אלץ איז באשאפן געווארן זאך וואס מען האט עס געדארפט נוצן שפעטער אדם הראשון האט עס נישט געדארפט האבן, עס זאל זיין מוכן לסעודה, ממילא פון די אנדערע צען זאכן איז נישט קיין שאלה, זיי אלע זענען געווען באשטימט פאר שפעטערדיגע דורות, נישט זאכן וועלכע זענען שייך מוכן פאר אדם הראשון. אבער צבת איז לכאורה נישט קיין יוצא מן הכלל פון דעם הכל מוכן, א צבת איז דאך א זאך וואס אדם הראשון האט עס נישט געקענט נוצן, קומט דער אייבישטער און מאכט ווען מאכט ער די צבת? דווקא נאך אדם הראשון, ס'ווערט באשאפען אין אן אנדער סארט זמן, נישט אין דעם זמן וואס ווערט אנגערופען ששת ימי בראשית אין די זעקס טעג, ס'ווערט באשאפען סמוך לשבת און נאך די שקיעה פאר צאת הכוכבים, אבער צבת איז לכאורה נישט קיין יוצא מן הכלל פון דעם הכל מוכן, ער האט געדארפט זיין געמאכט פריערט, וואס נעמט ארום אלע נבראים אלע פון ששת ימי בראשית, האט דאך צבת בצבת עשויה אויך געדארפט ווערען געמאכט פריערט. האבן מיר איין שאלה, א געוואלדיגע שאלה וואס דער רבי פרעגט, פארוואס איז דער צבת באשאפן געווארן שפעטער, לכאורה איז ער דאך איז ער דאך שייך צו די אלע אנדערע זאכן, האט ער געדארפט ווערן געמאכט פריערט אין ששת ימי בראשית און אדם האט געדארפט ווערן באשאפן נאך דעם ענין פון צבת. אות ב', אויך דארף מען פארשטיין, דער רבי וועט פרעגן נאך נאך נאך דריי שאלות, א', פארוואס זאגט ער דאס דורך דער הודעה אז ואף צבת בצבת עשויה, דער לשון אין די משנה איז זייער א מאדנער לשון, ואף צבת בצבת עשויה, דאס הייסט מיר זאגן בקיצור וואס דער רבי זאגט דארט, דארט לערנען אינעווייניג און עס פארשטיין זייער געשמאק, די משנה זאגט מיר אז יעדער צבת מוז ווערן געמאכט פון א צוויינג מוז ווערן געמאכט פון א צוויינג, ווייל איך קען נישט מאכן קיין צוויינג מיט פייער, סיידן אז איך האלט דאס מיט א צוויינג, פון דעם לערן איך ארויס אז דעם ערשטן צבת האט דאך געדארפט ווערן געמאכט אז דער אייבישטער האט געמאכט דעם ערשטן צבת. יא, פארוואס דארף די משנה זאגן אין אזא סארט אופן, די משנה דאך קען זאגן זייער פשוט, זאגן ווי ס'שטייט דער לשון אין משנה שטייט דאך פארדעם ויש אומרים אף המזיקין, וואלט געדארפט שטיין אף המזיקין ואף הצבת, וואלט איך געוואוסט אז מזיקין זענען איז באשאפן געווארן בין השמשות, ואף הצבת אויך, וואס איז דער לשון אזא פארדרייטער לשון, ואף צבת בצבת עשויה, און איך דארף טראכטן און צוקומען צו א מסקנא, ווער האט געמאכט דעם ערשטן צבת, דער אייבישטער.

מען רעדט דא וועגן ווען ס'איז שוין דא א צבת, און אף צבת בצבת עשויה, אז איין צבת ווערט געמאכט פון א צווייטע צבת, מען רעדט גארנישט ווען די, מען רעדט גארנישט וועגן די ערשטע צבת וואס דער אייבישטער האט געמאכט, נאר פון דעם דרינגט מען ארויס, וויבאלד אז ס'שטייט אזוי דער לשון משנה, לערן איך ארויס אז גאר די ערשטע צבת האט געמוזט זיין א בריאה בידי שמים. ווייל אויב איך זאג אז א צבת מוז ווערן געמאכט פון א צבת, נעמט מען טראכטן ווי איז געווארן די ערשטע צבת, קום איך צו א מסקנא אז ס'איז געמאכט געווארן פון אייבערשטן, אבער ס'איז נישט קיין גלייכע ווערטער, ס'איז נישט גלייך געזאגט, און פון דעם וואס ער שטעלט דעם ענין אין דער משנה, וויבאלד אז דאס שטייט גלייך לעבן אף המזיקין, קומט דאך דערציילן די זאכן וואס דער אייבערשטער האט באשאפן בערב שבת בין השמשות, וועל איך ארויסלערנען אז דער צבת איז געמאכט געווארן, דער ערשטער צבת איז געמאכט געווארן בערב שבת בין השמשות. מען מיך אינגאנצן פארדרייט ביז איך קען אנקומען צו די מסקנה אז מען רעדט דא וועגן דעם, פארשטייט מען דורך דעם וואס ס'שטייט אין די משנה וואס ס'רעדט זיך וועגן די זאכן וואס דער אייבשטער האט באשאפן אין ערב שבת בין השמשות, פארשטייט מען אז דערמיט וויל די משנה דערציילן און זאגן אז א צבת איז באשאפן געווארן בערב שבת בין השמשות. לכאורה וואלט מען געדארפט זאגן מיט א קלארקייט, דער רבי זאגט אז דער פרקי משה פרעגט אויכעט די שאלה. פרקי משה ווי געזאגט פריער דאס איז פון הר"מ אלמושנינו ער פרעגט די שאלה לכאורה וואלט מען געדארפט זאגן מיט קלארקייט ובקיצור ואף הצבת וואלט וואלט איך געלערנט אזוי אז דא צען זאכן וואס באשאפן געווארן בין השמשות דערנאך איז דא אויכעט יש אומרים אף קברו של משה רבינו ואילו של אברהם אבינו ויש אומרים אף המזיקין און ואף הצבת, וואָלט איך געוווּסט, אַז מע רעדט וועגן דעם ערשטן צבת. ווי עס שטייט טאַקע אין מסכת פּסחים, מע קוקט אָן אין מסכת פּסחים, וווּ די גמרא רעדט וועגן דעם ענין, ווי שטייט דאָרטן? עס שטייט דאָרטן קלאָר, רבי יהודה אומר, אף הצבת. און ס'שטייט נישט, אף צבת בצבת עשויה. איין שאלה, אַ געשמאַקע שאלה. ב'. פון דעם וואס די זעלבע יש אומרים זענען מוסיף די צוויי זאכן מזיקין און צבת, איז פארשטאנדיג אז זיי האבן א נקודה משותפת, וואס צוליב דעם זענען זיי ביידע, לויט דער שיטה המיוחדת פון די יש אומרים, באשאפן געווארן בערב שבת בין השמשות. דער רבי זאגט אז וויבאלד אין תורה איז דאך אלץ מסודר און אלץ איז דאך מתאים, אז איך זע אז די יש אומרים האבן צוגעטראפן נאך צוויי זאכן וואס איז באשאפן געווארן בערב שבת בין השמשות חוץ פון די צען זאכן חוץ פון די אנדערע צוויי וואס די פריערדיגע יש אומרים זאגן, מוז מען טרעפן על פי תורה מוז מען טרעפן עפעס א קשר צווישן די צוויי זאכן פון מזיקין מיט דעם ענין פון צבת. אמת טאקע אז פון דעם לשון ואף צבת כו', נישט וצבת כו', ווי ביי די פריערדיגע יש אומרים אף קברו ואילו כו', איז משמע אז מזיקין און צבת זענען באזונדערע פרטים, זייער געשמאק. ווען מען גיט א קוק אין די משנה שטייט ויש אומרים אף קברו של משה רבינו ואילו של אברהם אבינו, דאס מיינט אז ס'האט א שייכות איינע צו די צווייטע, אבער לכאורה זאגט דער רבי ביי די צוויי וואס מיר רעדן יעצט וועגן די מזיקין און די און די צבת בצבת האבן טאקע נישט קיין שייכות והא ראיה ס'שטייט ויש אומרים אף המזיקין און ס'שטייט ואף צבת ס'שטייט נישט וצבת בצבת ווען ס'וואלט געשטאנען וצבת בצבת עשויה מיינט דאס ו ס'האט א המשך צו דעם פריערדיגן שטייט דאך ואף זאגט דער רבי פון דעסטוועגן איז משמע אז מזיקין און צבת איז לכאורה פון דעם וואס ס'שטייט ואף איז דאך משמע אז זיי זענען באזונדערע פרטים אבער דאך פון דעס וועגן זאגט דער רבי אפילו ס'שטייט אנדערש ווי ביים ערשטן מאל, ביי דעם ערשטן מאל ביי די יש אומרים שטייט אף קברו של משה ואילו אז ס'האט א שייכות, און דא שטייט דאך מיט א הפסק ואף צבת, זאגט דער רבי פון דעס וועגן מוז מען זאגן אז זיי האבן א צד השווה וואס לויט שיטת יש אומרים איז ער מכריח צו מוסיף זיין זיי אויף די פריערדיגע דעס אז זיי האבן עס צוגעלייגט אפילו זיי האבן געזאגט דעם לשון ואף צבת בצבת עשויה וואס לכאורה קוקט דאס אויס ווי צוויי אנדערע זאכן וויבאלד אז זיי האבן מחדש געווען אז אין ערב שבת בין השמשות איז באשאפן געווארן די צוויי זאכן אויכעט, מוז מען טרעפן א א זאך וואס איז גלייך אין די ביידע זאכן. זאגט דער רבי דארף מען פארשטיין, אויב לויט דעם יסוד וואס דער רבי לייגט אוועק דארף מען פארשטיין, וואס איז דער צד השווה פון מזיקין און צבת? וואס איז די שייכות צווישן זיי איינער מיטן צווייטן? און דער רבי זאגט אין די הארה אז די שאלה פרעגט טאקע דער מהרל אין דרך חיים, און דערפאר לערנט ער טאקע, דער מהרל לערנט אנדערש אין די משנה, דער מהרל לערנט ויש אומרים אף המזיקין ויש אומרים אף המזיקין און אף צבת, ער לייגט נישט צו דעם און ער לייגט נישט צו ואף צבת. נא נא, דער דער מהרל לערנט אנדערש, איך האב נישט געלערנט ריכטיג, ולכן גורס, ויש אומרים אף צבת, אז ס'איז אז ס'איז צוויי עקסטערע זאכן, ס'איז דא יש אומרים אף המזיקים, ויש אומרים אף צבת. אקעי, איז די פרעגט דער דרך חיים פרעגט טאקע די שאלה, איז לכאורה קומט אויס פון דא אז ס'דארף האבן א שייכות און לויט ווי מיר לערנען אז ס'שטייט ויש אומרים אף המזיקים ואף צבת בצבת עשויה, און זיי האבן מחדש געווען אז די צוויי זאכן זענען אויכעט באשאפן געווארן אין ערב שבת בין השמשות, מוז זיך טרעפן א זאך וואס איז גלייך אין די ביידע.

וואס, פרעגט דער רבי, וואס לערנט מען, וואס מען לערנט ארויס פון דעם וואס ואף צבת בצבת עשויה, וואס קען מען ארויסלערנען אין אונזער עבודה אין הוראה אין עבודת השם. די אנדערע אויסגערעכנטע דברים האבן על כל פנים א שייכות מיוחדת צו אידן, די אלע זאכן וואס מען האט אויסגערעכנט פריער, די צען זאכן, האבן א שייכות צו אידן, ס'איז פי הארץ, פי הבאר, פי האתון, די אלע זאכן האבן א שייכות וואס ס'האט צוטון מיט אידן. און ווי די מפרשי המשנה, דער מדרש שמואל און דער מאירי זאגן זענען מסביר אז די זאכן זענען לתועלתם של אדער לתועלתם לתועלתם של ישראל ס'קומט עפעס ארויס פון דעם א תועלת פאר די אידן ס'געווען דער דער דער דער פי הארץ איז די אלע וואס האבן זיך געקריגט אויף משה רבינו זענען איינגעזונקען געווארן פי הבאר איז געווען וואסער פאר די אידן יעדע זאך איז געווען פון די צען זאכן לתועלתם של ישראל אבער א צבת האט נישט קיין באזונדערע שייכות דווקא צו אידן. ועל אחת כמה וכמה צו דער עבודה פון אידן, ס'האט נישט קיין שייכות דווקא צו אידן, א צבת בצבת עשויה, יעדן צבת וואס מען נוצט, נוצט די גאנצע וועלט נוצט עס, להבדיל גויים און אידן אלע נוצן א צבת, וואס איז דארט דער תוכן וואס מען קען ארויסלערנען פון דעם, ווי קומט דאס אריין אין מילי דחסידותא אז דער אייבערשטער האט באשאפן אין ערב שבת בין השמשות דעם ענין פון צבת, דער ערשטן צבת און ווי די משנה רעכנט דאס אף צבת בצבת עשויה. האבן מיר דא אויסגערעכנט צוזאמען פיר פיר שאלות, די ערשטע זאך וואס איז בכלל דער ענין פון צבת בצבת עשויה איז געמאכט געווארן אין אזא צייט וואס איז נישט אין ששת ימי בראשית, ס'איז געמאכט געווארן אין א זמן וואס איז בין השמשות, ממש נאנט צו שבת נאך די שקיעה פאר צאת הכוכבים וואס ווערט אנגערופן מיטן לשון בין השמשות, פארוואס איז דאס געמאכט געווארן יעמאלט, פארוואס איז דאס נישט געמאכט געווארן אזוי ווי די אלע אנדערע זאכן, ווי ווי מען זעט אז די בהמות מיט די אלע איז דאך אויך געמאכט געווארן די ערשטע בהמה, פון די ערשטע בהמה איז ארויסגעקומען אנדערע בהמות, די זעלבע זאך פון צבת. בצבת עשויה, וואס איז דער ספעציעלער ענין וואס דאס איז באשאפן געווארן יעמאלט, בפרט אז אויב איך זאג אז אלץ האט געדארפט ווערן, די גמרא זאגט אין סנהדרין אז עס איז באשאפן געווארן אדם הראשון נאך אלץ, זאל אלץ זיין מוכן פאר אים ווען ער קומט זאל שוין זיין אלץ באשאפן ער זאל עס קענען האבן מוכן לסעודה, איז דאס האט דאך אויך געדארפט זיין דארטן, פארוואס איז דאס באשאפן געווארן שפעטער? און דאן פרעגט דער רבי נאך נאך דריי שאלות, איין שאלה איז פארוואס דער לשון אזוי אזוי געדרייט, ואף צבת בצבת עשויה, עס ווערט גארנישט דערמאנט בכלל אז מען רעדט דא וועגן דעם ענין פונעם ערשטן צבת, נאר איך מוז עס ארויסלערנען מיט א גאנצן דאס, וויבאלד אז עס שטייט אין די משנה, און עס שטייט אז יעדער צבת מוז געמאכט ווערן מיט א צבת, הייב איך אן טראכטן ווי איז געמאכט געווארן די ערשטע, ווייס איך אז די ערשטע האט דער אייבישטער געמאכט בערב שבת בין השמשות. נאך א שאלה פארוואס. פון דעם וואס די וואס די יש אומרים האבן מחבר געווען, זיי האבן מחדש געווען אז די צוויי זאכן איז אויכעט באשאפן געווארן יעמאלט, וואס איז דאס דער ענין פון מזיקין און צבת בצבת עשויה, וואס איז די שייכות צווישן זיי, ס'מוז האבן א קשר צווישן זיי. און נאך א שאלה, וואס איז די הוראה אין עבודת השם וואס מ'קען זיך אפלערנען פון דעם, בפרט אז מ'רעדט וועגן דעם ענין פון פרקי אבות, מסכת אבות, וואס דאס איז דער ענין פון מילי דחסידותא. אות ג. וועט מען דאס פארשטיין בהקדים דעם פירוש פנימי אין די מאמר חזל הנל. מיר האבן געברענגט די מאמר חזל אין די ערשטע שאלה האבן מיר געברענגט די מאמר חזל אז דער אייבערשטער האט באשאפן אדם הראשון דער לעצטער ער זאל זיין מוכן לסעודה, על פי פנימיות התורה על פי חסידות וועט מען מסביר זיין וואס מיינט דער ענין פון מוכן לסעודה, לויט דעם וועט ווערן פארשטאנדיג אלע שאלות אל נכון. וועט מען דאס פארשטיין בהקדים דעם פירוש פנימי אין די מאמר חזל הנל אז אדם הראשון איז באשאפן געווארן ביום שישי, נאכדעם וואס אלץ איז געווען מוכן, כדי שיכנס לסעודה מיד. וואס מיינט דאס? זאגט דער רבי אז דאס מיינט אז ער זאל האבן אלץ מוכן צו קענען טון גלייך זיין עבודה. וואס הייסט מוכן לסעודה? לסעודה מיינט אין רוחניות עניינים אז ער זאל קענען גלייך אנהייבן טון די עבודה אויף וואס דער אייבישטער האט אים באשאפן צו טון אין די וועלט. ווארום ס'איז דאך דא א כלל אין מדרש אין בראשית רבה, און רשי ברענגט עס אראפ אז כל מה שנברא בששת ימי בראשית צריכים עשיה תיקון, א כלל די מדרש אין בראשית רבה זאגט אז יעדער זאך וואס דער אייבישטער האט באשאפן אין ששת ימי בראשית דארף האבן עשיה ותיקון, ווי ס'שטייט קלאר, שטייט אשר ברא אלוקים לעשות, לכאורה ווען מען ענדיגט דעם ויחולו האט געדארפט שטיין אשר ברא אלוקים, מען רעדט דאך וועגן די אלע זאכן וואס דער אייבערשטער האט באשאפן, וואס איז דארט צוגעשטעלט דער ווארט לעשות, אז אלץ וואס דער אייבערשטער האט באשאפן איז לעשות אז מיר זאלן טון, מיר זאלן עס מתקן זיין, נאכאמאל דעם לשון פון מדרש, כל מה שברא בששת ימי בראשית צריכין עשיה ותיקון, דערפאר איז דער אשר ברא אלוקים לעשות, וואס מיינט לעשות? לעשות מיינט לתקן. וואס זייער תיקון ווערט אויפגעטון דורך דעם אדם, און דאס מיינט די סעודה פון אדם הראשון, וואס מיינט אז עס זיין הכל מוכן אז כדי שייכנס לסעודה מיד, אז ער ווערט באשאפן דארף ער גלייך האבן אלע זאכן וואס ער קען טון, ער דארף עסן מאכט ער א ברכה, יעדן זאך וואס עס דארף זיין איז געמאכט געווארן פריערט אז אדם זאל קענען עס נוצן אויף זיין עבודה צו דינען דעם אייבערשטן, און דאס מיינט די סעודה פון אדם הראשון, דאס איז די סעודה, די זאכן וואס ער דארף האבן פאר זיין עבודה.

דערפאר זענען זיי נישט באשאפן געווארן אין די ששת ימי בראשית, זיי זענען באשאפן געווארן דווקא אין א צייט וואס איז בין השמשות, ס'איז שוין נישט די ששת ימי בראשית, ס'איז שוין נאך די שקיעה פון פרייטאג, און ס'איז פאר פאר פרייטאג צו נאכט, דערפאר איז דאס יעמאלט באשאפן געווארן. פארוואס? וויבאלד אז יעדער איד איז דאך בדוגמת אדם הראשון, ווי די גמרא זאגט אין סנהדרין, אתם קרויים אדם, איז מובן אז זיי געהערן אויך ניט צו דער סעודה עבודה פון אידן אפילו אין שפעטערדיגע דורות. דערפאר זענען זיי אלע נישט די זאכן נישט באשאפן געווארן אין ששת הימים יעדע זאך וואס באשאפן געווארן אין ששת הימים איז געווען ברא אלוקים לעשות כל מה שנברא בששת הימים איז דארף מתקן זיין און דער אייבערשטער האט באשאפן די אלע זאכן פריערט וואס ער דארף האבן צו טון לויט דעם מ'וועט באלד פארשטיין זייער געשמאק ווי דער צבת בצבת עשויה איז נישט זיין ענין אויף זיין עבודה דערפאר האט עס געקענט באשאפן ווערן שפעטער ס'איז דאך געווען די שאלה וואס לכאורה האט דאך אלץ געדארפט ווערן באשאפן פריערט אויף זיין עבודה די אויסגערעכנטע עשרה דברים זיינען נישט מוכן פאר עבודת האדם, די צען זאכן וואס די משנה רעכנט אויס אז זענען באשאפן געווארן בערב שבת בין השמשות, האט גארנישט צו טון מיט עשייה ותיקון דורך דעם אדם, פארוואס? ווייל דער אויבישטער האט זיי לכתחילה באשאפן אלס פארענדיגטע און פארטיגע זאכן. ס'איז נישט קיין זאך וואס א איד האט עפעס צו טון וועגן דעם, ס'איז זאכן וואס איז געמאכט געווארן פי הארץ, פי הבאר, פי האתון, ס'איז נישט קיין זאך וואס א מענטש האט צו טון מיט דעם, דער אייבערשטער האט עס באשאפן, ווען מ'וועט עס דארפן וועט מען עס קענען ניצן, אז מען דארף האבן, ווען ס'וועט זיין דער ענין פון אידן וועלן זיין אין מדבר, ס'וועט נישט זיין קיין וואסער, וועט יעמאלט זיך עפענען, דער פי הבאר איז באשאפן געווארן, און ס'וועט ווערן געעפנט, יעמאלט וועט מען עס קענען, וועט מען עס קענען ניצן, איז דאס נישט קיין זאך וואס א מענטש, נישט אדם האט צו טון מיט דעם און נישט מיר האבן צו טון מיט דעם, דער רבי ברענגט אראפ אויכעט אין הערה איין און צוואַנציק, אין גמרא אין יומא ברענגט אראפ וועגן דעם ענין פון מן, למשל, דער ענין פון מן, שלצדיקים היה לחם אפוי ולא היה בו פסולת, ס'איז נישט געווען קיין זאך וואס זיי האבן געדארפט טון, אז איך, אז ס'קומט צו עסן, איז דא א זאך מ'מאכט א ברכה אויף דעם און ס'גיט כח צו צו דאווענען, און ס'איז דא א ענין פון דעם פסולת אויכעט, דא איז געווען א ענין וואס איז שוין געקומען פארטיגערהייט, מ'האט נישט געדארפט גיין אויס מקיים זיין די אלע הלכות וואס איז דא אין אין מאכן ברויט. די הלכות פון מאכן ברעט איז דארף מען אכטונג געבן למשל יעצט איז שמיטה איז נישטא די אלע זאכן ווען מען דארף מאכן ברעט דארף מען זיין די אלע עלף מלאכות וואס מען דארף טון די מלאכות דארפן זיין געמאכט על פי תורה נישט אין שבת חס ושלום ס'איז כמעט א דריטל פון די אלע ל"ט פון די אלע ל"ט מלאכות איז די אלע צען זאכן זענען באשאפן געווארן פארטיגע זאכן און מהאי טעמא זענען זיי נברא געווארן בערב שבת בין השמשות בסמיכות צו שבת נאך די שקיעה פאר צאת הכוכבים, וואס דעמאלט איז דער זמן פון תענוג ומנוחה פון עשיה ועמל. שבת איז דער ענין פון כי ששת ימים עשה השם את השמים ואת הארץ וביום השביעי שבת וינפש. שבת איז דער ענין פון תענוג און מנוחה פון עשיה און ארבעטן, עמל. ממילא איז יעמאלט באשאפן געווארן די זאכן וואס ביי זיי איז נישטא דער ענין פון עמל. די אלע זעקס טעג איז באשאפן געווארן די זאכן וואס ברא אלוקים לעשות. כל מה שנברא בששת ימי בראשית צריכין עשיה תיקון, אבער די צען זאכן דארפן נישט האבן קיין תיקון, זיי זענען שוין א חלק פון דעם ענין פון שבת, זענען זיי באשאפן געווארן נאך אדם הראשון, און אויך באשאפן געווארן אין א צייט וואס איז נישט דער ענין פון ששת ימים וואס דארף האבן תיקון. אויך דער ענין פון עבודת השם וואס איז דא בשבת? לכאורה איז דאך דא א ענין פון עבודת השם בשבת, מיר דאווענען, מיר לערנען, פונקט פארקערט, מען טוט דאך נאך אסאך מער אין שבת, מען גייט נישט צו די ארבעט, און מען האט צייט מער צו לערנען און מער צו דאווענען. זאגט דער רבי, אזוי איז דער ענין פון עבודת השם, עס ווערט דאך אנגערופן עבודה, וואס איז דא בשבת, איז נישט צו מברר ומתקן זיין אין ענייני העולם די ששת ימי בראשית, נישט דאס איז די עבודה פון פון שש פון שבת, עס איז נישט מתקן זיין דעם עולם, שבת איז מען קדוש ומובדל פון וועלט זאכן ענייני חול, מען טאר גארנישט טון קיין אנדערע זאכן, מען איז גאר אויפגעהויבן פון די אלע אנדערע זאכן, וואס איז די עבודה? די עבודה איז אין קדושה גופא, ס'איז דא עבודה, אבער אין קדושה גופא, וואס איז דאס? צו עולה זיין מדרגה לדרגה, נישט מען גייט מברר זיין דעם עולם, בכל דרכיך דעהו, כל מעשיך יהיו לשם שמים, ניין, דא איז שבת איז א גאנץ אנדערע דרגה, דער רבי ברענגט אראפ וואס ברענגט זיך אראפ אויכעט אין פרי עץ חיים, ברענגט אראפ אז שבת איז דא עליית העולמות, ס'איז אינגאנצן א אנדער סארט וועלט יעמאלט, וואס דערפאר איז די עבודה מתוך תענוג בלי עמל, אן ארבעטן שווער, ווי דער אלטער רבי ברענגט אראפ אין ליקוטי תורה אין פרשת בלק. איז ממילא איז שבת איז טאקע דא די עבודה, אבער שבת איז אינגאנצן א אנדער סארט עבודה, דערפאר דא אויכעט די זאכן וואס האט נישט קיין שייכות צו עבודה, זענען באשאפן געווארן פארטיג, און זענען גרייט צו ווערן געטון ווען ס'וועט קומען די צייט ווען מ'עט זיי דארפן, און ס'האט נישט צו טון צו אונזער עבודה בכלל, האט מען זיי נישט באשאפן אין די ששת ימים, ווייל אין די ששת ימים באשאפן געווארן נאר די זאכן וואס אדם הראשון און מיר זענען דאך אויכעט בדוגמת אדם, אתם קרויים אדם, איז זאכן וואס מיר דארפן מתקן זיין. ווען דער רבי האט אנגעהויבן צו ענטפערן די שאלות וואס מ'האט געפרעגט די פיר שאלות, ער גייט אונז מסביר זיין וואס מיינט דאס דער ענין פון סעודה, דער ענין פון סעודה מיינט אז דעם ענין פון אז הכל מוכן לסעודה פאר אדם הראשון איז באשאפן געווארן אין די זעקס טעג, לסעודה מיינט אין פנימיות הענינים צו מתקן זיין, די גאנצע באשאפן פון אדם, גאנצע באשאפן פון די וועלט, די גאנצע באשאפן פון אונז, איז אלץ אויף דעם ענין פון ברא אלוקים לעשות, צו מתקן זיין די וועלט, אויף צו מתקן זיין די וועלט, האט דער אייבערשטער באשאפן דווקא די זאכן וואס איז דא אין דעם ענין פון עבודה, און די צען זאכן האבן טאקע נישט קיין ענין פון עבודה אין זיך. יעצט וועט דער רבי זאגן אות ד' כשם ווי די עשרה דברים הנ"ל און די עבודה ביום השבת גייען נישט אריין, אין דער סעודה עבודה פונעם אדם, ווייל זיי זענען מצד עצמם העכער פון די אנדערע נבראים, במילא פעלט נישט אין זיי דער ענין פון לעשות לתקן דורך עבודת אדם, ווי געזאגט פריער, נאר דער רבי טוט מחדש זיין אז אזוי ווי די עשרה דברים וואס מען האט אויסגערעכנט, און די עבודה פון שבת גייען נישט אריין אין דער סעודה פון פון די עבודה פון אדם, ווייל שבת איז א העכערער ענין פון עבודה, און די זאכן וואס זענען באשאפן געווארן די צען זאכן זענען אויכעט העכער פון עבודה, מען דארף עס נישט אנקומען צו עבודה, זאגט דער רבי די זעלבע זאך אזוי ווי ס'דא זאכן וואס זענען העכער פון עבודה, דער אייבערשטער האט זיי באשאפן אין א מושלם'דיגן וועג, אזוי זענען אויך פארהאן פאראן קצה ההפכי, דא אינעם פארקערטן, אינעם פארקערטן וועג, אינעם גאנצן פארקערטן אופן, איז פאראן אזעלכע זאכן וואס זענען נישט מוכן מצד עצמם לעבודת האדם ביז יעצט האט מען גערעדט אז זענען אין א אופן וואס דער מענטש דארף זיי נישט פאררעכטן ווייל זענען שוין פארראכטן, יעצט וועט דער רבי זאגן אז דא אזעלכע זאכן וואס זענען נישט מוכן מצד עצמם, ווי זיי זענען באשאפן געווארן, זענען זיי נישט מוכן לעבודת האדם פארוואס? ווייל זיי זענען נידעריקער פון די נבראים פון ששת ימי בראשית. און דער אדם קען זיי נישט מתקן זיין דורך אן עבודה רגילה ומסודרת, ביז אין די ששת ימים האט דער אייבערשטער באשאפן די אלע זאכן וואס א איד קען מתקן זיין, די צען זאכן איז א זאך וואס מען דארף נישט מתקן זיין, זענען העכער פון תיקון שוין, און ס'איז דא אין דעם באשאפן געווארן נאך זאכן, מען פארשטייט שוין אליין וואס דער רבי גייט ארויסברענגען דא דעם ענין פון דעם מזיקין און דעם צבת בצבת עשויה זענען זאכן וואס זענען נידעריגער פון דעם ענין פון מתקן זיין, א איד קען עס נישט מתקן זיין, נאר מיט א ספעציעלע עבודה ווען ער טוט אין א רעגעלע עבודה אין א עבודה פון א פון רעגעלע טעג ווי ער טוט יעדן עבודה קען מען דאס נישט מתקן זיין דערפאר האט דאס נישט אריינגעגאנגען אין די ששת ימים כדי זיי צו איינע פון די שאלות איז געווען פארוואס האט נישט אריינגעשטעלט צבת בצבת עשויה אויב ס'איז די זעלבע זאך אז ס'איז דא א ערשטער איז דא נאכדעם די אנדערע די זעלבע זאך איז דאך אויך בהמות מיט חיות מיט עופות מיט מיט צמחים אלץ איז דאך די זעלבע זאך דער ענטפער איז, פון די נבראים פון ששת ימי בראשית אז דער אדם קען זיי נישט מתקן זיין דורך אן עבודה רגילה ומסודרת, כדי זיי מתקן זיין דארף ער האבן די עבודה נישט פון וחי בהם, דער פסוק אין פרשת אחרי און די גמרא אין סנהדרין זאגט אז ווען מען טוט מצוות דארף עס זיין אין א אופן פון וחי בהם, אויף צו לעבן, נאר ווען קען מען עס טון? נאר פון מסירות, נאר פון מסירות נפש, מיט די רעגעלע עבודה פון וחי בהם קען מען דאס נישט טון, וואס איז די עבודה פון מסירות נפש? פון בכל מאודך. בכל מאודך איז דא בכל לבבך ובכל נפשך, דערנאך דא בכל מאודך, בכל מאודך איז העכער פון זיינע טבעית'דיגע הגבלות. יעמאלט אויב א איד גייט ארויס פון זיינע הגבלות און ער טוט די עבודה יעמאלט צו דינען דעם אייבערשטן מיט א אופן פון מסירות נפש פון בכל מאודך, יעמאלט קען ער עס יא מתקן זיין, אבער דערפאר איז דאס באשאפן געווארן נישט אין די זעלבע צייט, שפעטער וועט מען מסביר זיין וואס איז דא דער ענין פון מזיקין און צבת, אז מען קען זיי נישט מתקן זיין מיט א רעגולער עבודה, דערפאר זענען זיי באשאפן געווארן אין ערב שבת דווקא בין השמשות און נישט אין די זעקס טעג, וועט דער רבי דאס מבאר זיין זייער געשמאק און קלאר יעדן זאך, און דערפאר זענען אויך די זאכן נישט שייך צו דער סעודה עבודה פון דעם אדם, ווי געזאגט פריער אז די זאכן וואס מען האט גערעדט אז די צען זאכן האט דער האט נישט אריינגעשטעלט ווייל ס'איז נישט שייך צו זיין עבודה ווייל ס'איז העכער, דערפאר האט מען די צוויי זאכן אויך נישט אריינגעשטעלט ווייל זיי זענען נישט אין די רעגולער עבודה פון אדם און נישט אין די רעגולער עבודה פון א אידן. און די שאלה איז דאך געווען אז לכאורה אז דעם אז דעם צבת איז דאך אויך געווען א זאך וואס אדם וואס אדם האט געקענט ניצן, פארוואס האט מען נישט אריינגעשטעלט אין די זעקס טעג? דער רבי מסביר זיין זייער געשמאק, במילא קומט אויס אז די דערפאר זענען די זאכן וואס מען גייט רעדן וועגן זיי דעם צבת מיט די מזיקין זענען נישט שייך צו דער סעודה, זיי זענען נישט שייך צו דער סעודה מיינט צו דער עבודה, דערפאר זענען זיי באשאפן געווארן נאך אדם הראשון, איז געווען איינע פון די שאלות פארוואס איז באשאפן געווארן נאך, דארף דאך זיין אלץ מוכן לסעודה, דאס איז נישט שייך צו זיין סעודה, ער דארף עס נישט האבן צו די סעודה, ווייל עבודת אדם ווי זי איז לכתחילה אויסגעשטעלט געווארן מלמעלה, איז אין אן אופן פון וחי בהם, סדר והדרגה דווקא, דער אייבערשטער האט איינגעשטעלט די וועלט אז די עבודה פון א אידן דארף זיין וחי בהם, ס'איז דא אמאל א צייט וואס א איד דארף ארויסגיין פון זיך און ווערן העכער, קומען אין א דרגה אין א העכערע דרגה, יעמאלט קען ער עס יא, אין א אופן ווי מ'וועט לערנען שפעטער, ווי ער קען עס מברר זיין. און דער רבי וועט עס מדגיש זיין ארויסברענגען זייער געשמאק וואס דאס מיינט אין אונזער עבודה דער ענין פון מסירות נפש, פון העכער פון פון העכער פון א רעגולער זאך וואס א איד טוט וואס דאס איז באשאפן געווארן אין די זעקס טעג, און דאס איז באשאפן געווארן דווקא אין ערב שבת. בין השמשות. און דער רבי שרייבט אין הערה פֿינף און צוואַנציק און מ'זעט דאס בפשטות אז די זעקס טעג פון די וואך וואס יעמאל איז דער ענין פון די עבודה פון בירור און זיכוך מ'דארף יעמאל מזכך זיין דעם עולם א איד דארף זיין אין עולם און עס מזכך זיין איז יעמאל איז דער מענטש מלובש אין עניני עולם און ער איז נישט שייך אזוי שטארק צו די יציאה פון די הגבלות פון די טבע'דיגע הגבלות מה שאין כן ווען ס'קומט שבת, דערפאר איז דאס באשאפן געווארן בין השמשות נאך די שקיעה, פאר דאס, ס'האט שוין נישט קיין שייכות צו די ששת ימים, ס'איז שוין נאנט אריינגעגאנגען כמעט אין שבת, ווייל דאס האט א שייכות צו דעם ענין פון שבת, וואס יעמאלט איז דער ענין פון שובת פון ענייני עולם, יעמאלט ווען א איד קען צוקומען צו א העכערע דרגה, יעמאלט קען ער עס יא מברר זיין אין א אופן פון בכל מאודך. סאו האבן מיר דא צוויי זאכן, צוויי עניינים וואס זענען באשאפן געווארן אין אן אופן, ווי די משנה רעדט אויס די צען זאכן דערנאכדעם די די אנדערע צוויי זאכן, מיר שטעלן זיך נישט אפ אויף די ערשטע צוויי זאכן קברו של משה רבינו אילו של אברהם, די שיחה איז געבויט אויף דעם מזיקין און צבת בצבת עשויה, איז ממילא האבן מיר דא דא צוויי זאכן, איין זאך וואס איז באשאפן געווארן און ס'איז העכער, זענען באשאפן געווארן גרייט און ס'איז נישטא אין זיי קיין ענין פון תיקון, דערפאר זענען זיי באשאפן געווארן נאך די שקיעה באשאפן געווארן בין השמשות אין א נייעם זמן וואס איז נישט קיין ששת ימי בראשית, די צווייטע זאך איז דער היפך הגמור, ער איז אזוי נידעריג אז אין א עבודה פשוט אין א פשוטע עבודה קען מען זיי נישט מתקן זיין, מ'וועט גיין מסביר זיין אלץ זייער קלאר שפעטער, און דער רבי ברענגט אין די חצאי ריבוע נאך א געשמאקן ווארט, און ווי דאס איז מרומז אין דעם שם אדם. דער אייבערשטער האט אונז געגעבן א נאמען אדם, זעט מען אין דעם אדם אז דער אייבערשטער האט באשאפן אין די זעקס טעג די זאכן וואס א אדם נארמאל אין א נארמאלע עבודה קען ער דאס מתקן זיין, מה שאין כן די זאכן וואס זענען העכער דארף ער נישט מתקן זיין ס'איז שוין מתוקן, די זאכן וואס איז נידעריגער קען ער נישט מתקן זיין ס'איז נישט שייך צו זיין סדר דערפאר דאס איז נישט באשאפן געווארן אין די זעקס טעג, ווי דאס איז מרומז אינעם שם אדם וואס די אותיות אדם ווייזן כידוע, דער אלטער רבי ליקוטי תורה ברענגט אראפ אז די אותיות פון א' ד' מ' וואס דאס מאכט דעם ווארט אדם, ווייזט אויפן ציור מסודר פון א אדם, ס'איז דא א ראש, ס'איז דא א גוף און ס'איז דא א רגל, ס'איז דא א א', דערנאך גייט א ד', דערנאך גייט א שלאס מיט א סדר, נאך דערנאכדעם ווייזט דאס אויכעט אן אויף דער א' ווייזט אויף מחשבה, ד' איז דיבור, און מ' איז מעשה, דאס מיינט עבודה מסודרה, ס'גייט מחשבה, ס'גייט דיבור, ס'גייט מעשה, ס'דא א ראש און א גוף און א רגל, מה שאין כן ווען ס'קומט צו בכל מאודך איז ווען מ'איז מהפך דעם צירוף אדם, געוואלדיג, דאס אליין איז א געוואלדיגער געשמאק, וואס מיינט בכל מאודך? שטייט בכל לבבך ובכל נפשך איז מורא'דיגע גרויסע דרגות, בכל לבבך איז בשני יצריך, בכל נפשך אפילו נוטל את נפשך, בכל מאודך איז אינגאנצן א נייער גדר, ס'איז מאוד, מאוד מיינט זייער, אסאך, אסאך אסאך, אנדערש ווי דער ענין פון לבבך און נפשך. זאגט דער רבי, מען גיבט א קוק וואס מיינט מאודך, איז מען מהפך דעם צירוף אדם, מען רוקט אוועק, מען מופט, מען לייגט אוועק די ווערטער, די אותיות, נישט אויפן זעלבן אלף דלת מם, נאר מען שרייבט פון דעם פון די זעלבע אותיות מאכט מען מאוד, דער ענין פון מאוד, וואס דאס איז העכער פון הגבלה. דערפאר האט דער רבי געזאגט פריער אז די זאכן קען מען מתקן זיין נאר מיטן אופן פון מאוד, פון מסירות נפש, וואס דאס איז העכער פונעם ענין פון סדר און טבע און מחשבה דיבור ומעשה מיט די אלע זאכן. אות ה'. און דאס איז וואס די יש אומרים זענען מוסיף אף המזיקים ואף צבת כו', יעצט וועט מען קומען צו פארענטפערן פארוואס זיי האבן צוגעלייגט אז יש אומרים אז אויך די מזיקין און צבת האט דער אייבישטער באשאפן נאך נאך אין בין השמשות נאך די שקיעה, וואס קומט דארט עס אונז דערציילן אז דא רעדט מען וועגן די זאכן, פריערט האט מען גערעדט וועגן די עשרה אז זיי זענען העכער און זיי זענען שוין מתוקן, יעצט וועט מען רעדן וועגן די זאכן וואס זענען נידעריגער און מען קען עס נישט מתקן זיין אויף א רגיל'ן אופן אין דרך הטבע דערפאר דאס נישט אריינגיין אין די ששת ימי בראשית, ווייל ששת ימי בראשית האט דער אייבישטער איינגעשטעלט די וועלט אין א אופן אז אז אויסגעשטעלט מלמעלה אז ס'דארף זיין אין א אופן פון וחי בהם, ס'איז דא אמאל ספעציעלע צייטן וואס מען דארף ארויסגיין פון דעם און יעמאלט פאדערט זיך דער ענין פון מסירות נפש. און דאס איז וואס די יש אומרים זענען מוסיף אף המזיקין ואף צבת אז מיר פארשטייען מיר הייבן נישט אן צו פארשטיין איינע פון די שאלות פארוואס איז באשאפן געווארן שפעטער, דערנאך רעדן וועגן דעם ענין. אז פארוואס די צום סוף וועט מזלן פארוואס די משנה זאגט עס אין אזא געדרייטן אופן ואף צבת בצבת עשויה און זי זאגט נישט פשוט כפשוטו ואף צבת פארשטיין אויך די שאלה פון פון דעם קשר פון מזיקין און צבת אז דווקא אין די צוויי עס א רעדט וועגן די עניינים וואס זענען נידעריג און ס'איז נישט אין דרך הטבע און בדרך עבודה רגילה קען מען עס קען מען עס מתקן זיין און נאכדעם וועט מען ארויסברענגען די הוראה אויכעט. מזיקין זענען נישט קיין זאכן אין וועלכע עס איז דא תיקון עבודת אדם. מזיקין, ווי מען רופט זיי אן שדים אדער ווי מען רופט זיי אן, מזיקים די וואס זענען מזיק, איז נישט קיין זאך וואס איז דא אין דעם תיקון אדם. עס קען נישט ווערן באשאפן אין די זעקס טעג. דאס האט נישט קיין שייכות נישט צו אדם הראשון און נישט צו אונז. עס איז נישט, עס איז נישטא אויף דעם תיקון עבודת אדם, עבודה אויף זיי צו מתקן זיין איז נישטא. זייער מציאות האט זיך געשאפן מצד דעם חטא האדם, און עבודתו איז זיי שולל זיין, זיי מאבד זיין. וואס איז אונזער עבודה? די עבודה איז פארקערט, שולל זיין דעם דעם דעם ענין פון מזיקין, וואס איז א ענין פון שלעכט, און אויכעט זיי מאבד זיין, אומברענגען, עס איז נישטא קיין ענין וואס מען קען זיי מתקן זיין. און אף על פי אז די תכלית הכוונה איז אז מען זאל זיי מהפך זיין לטוב, לכאורה דער תכלית הכוונה וואס דער אייבשטער האט באשאפן דעם ענין פון מזיקין איז דאך עס אויף צו בייטן אויף טוב, בלשון חזל, ווי ס'ברענגט זיך אראפ אין תורת כהנים, ברענגט זיך אראפ, משביתן שלא יזיקו, אז מ'דארף זיי משבית זיין אז זאלן נישט מזיק זיין. וואס מיינט משביתן שלא יזיקו? משביתן שלא יזיקו מיינט נישט אז מ'ברענגט זיי אום, ס'מיינט זיי זענען אבער נישט מזיק, זיי ווערן אויס מזיקים, זיי בלייבן אבער זיי ווערן אויס מזיקים, זע איך דאך אז ס'איז יא דא דער ענין פון זיי משנה זיין און זיי מאכן אויס מזיקים. זאגט דער רבי, ניין, איז דאס אבער נישט אן ענין פון עשיה ותיקון אין זיי גופא, ס'איז נישט קיין זאך וואס איך נעם א זאך וואס איז נישט גוט און איך בין דאס מהפך אויף גוט, וואס איז דאס? מ'מאכט עס נישט דורך מגלה זיין דעם טוב וואס אין זיי, ס'איז נישטא אזא זאך וואס איך גיי מגלה זיין אין זיי דעם טוב און ס'וועט גובר זיין און זיי וועלן אויפהערן ווערן מזיקין אבער זיי וועלן בלייבן, די מציאות זייערע איז דאס וואס זיי זענען מזיקין, זיי האבן נישט אין זיך, מ'קען נישט מגלה זיין אין זיי קיין טוב, זיי זענען מזיקין, נאר מ'פועל'ט אין זיי א חידוש, ווערט א נייע זאך, ס'ווערט אן ענין פון א חידוש. זיי ווערן ווי א נייע מציאות וואס איז פריערט נישט געווען. ממילא קומט אויס אז דער ענין פון מזיקין איז א זאך וואס איז נישט שייך אין דעם קיין תיקון עבודת האדם, מען קען עס נישט מתקן זיין, משיח וועט קומען, וועט זיין דער ענין פון משביתן שלא יזיקו, ס'וועט ווערן א נייע זאך וגר זאב עם כבש אדער די אלע זאכן וואס מ'ברענגט זיך אראפ לויט די שיטה אז ס'זאל זיין ממש אז זאל זיין איז ווערן זיי וועלן ווערן א נייע מציאות ס'איז נישט וואס מ'וועט אוועקנעמען פון זיי דעם רע און ס'וועט ווערן נתגלה ביי זיי דער טוב ס'איז נישטא אזא זאך און דאס איז די שייכות פון בריאת המזיקין צו ערב שבת בין השמשות יעצט וועט מען פארשטיין די שייכות פארוואס די מזיקין זענען באשאפן געווארן דווקא ערב שבת בין השמשות און נישט אין די ששת ימים ווי געזאגט פריער ס'איז נישט שייך אין דעם קיין עבודה וואס איז באשאפן געווארן די ששת ימים אשר ברא אלוקים לעשות, כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בששת הימים ווי געווען דער לשון פון מדרש איז לעשות איז לתקן. דער רבי איז ממשיך ומזיקין ווערן באשאפן מלמעלה איז זייער מציאות זייער תכלית דאס וואס זיי וועלן סוף סוף נתהפך ווערן לטוב. און דערפאר איז זייער בריאה מלמעלה געווען בערב שבת בין השמשות, דער אייבישטער וועט זיי מחליף זיין אויף טוב, דערפאר זענען זיי באשאפן געווארן אין די צייט וואס איז ערב שבת בין השמשות, וואס דער ענין פון שבת איז נישט אונזער עבודה, און דערפאר איז זייער בריאה מלמעלה געווען בערב שבת בין השמשות, ווייל אט דער חידוש אין די מזיקין שלא יזיקו, דער חידוש וואס מען גייט מאכן פון זיי אויס מזיקין, האט נישט קיין ארט מצד גדרי הטבע פון וועלט. אין ששת ימי בראשית האט עס נישט קיין ארט, ממש געוואלדיג געשמאק, דערפאר האט זיי דער אייבישטער נישט באשאפן אין די ששת ימים, נאר דווקא מצד דעם כח פון שבת, זיי ווערן באשאפן ממש סמוך נאך שקיעה פון שישי, ס'איז שוין א נייער זמן, מען רופט עס אן א נייעם זמן, ס'ווערט אנגערופן בין השמשות פון יום פון די ששת ימים, ס'איז שוין נישט אין די ששת ימים, און ס'איז נישט אין שבת אויכעט, ס'איז ממש ביי כניסת השבת, דערפאר זענען זיי באשאפן געווארן נאר דווקא מצד דעם כח פון שבת, דווקא דורך דעם כח איז וואס איז העכער פון די מדידות פון וועלט, דורך דעם קען מען זיי, דער אייבישטער קען זיי מהפך זיין, און ווי געזאגט פריערט אז די הוראה וועט זיין אז א איד קען דורך זיין עבודה אין א אופן פון שבת ווען ער איז א שבת'דיגער און אסאך מאל אפילו אינמיטן די וואך, א חכם איקרי שבת, און א איד ווען ער קומט צו א דרגה וואס ער פילט אז אז אין די מינוט איז ער שבת קען ער אויכעט האבן די השפעה און דאס מתקן זיין, אבער סדר הטבע איז דאס נישט, דערפאר איז דאס נישט באשאפן געווארן פריערט און דערפאר איז דאס באשאפן געווארן דווקא אין בין השמשות.

אז דער אייבערשטער האט באשאפן אלס מוכן, ווען אדם הראשון וועט קומען פרייטאג זאל אלס זיין, זאל אלס זיין גמרא אין סנהדרין, אז דער אייבערשטער האט באשאפן אדם הראשון די לעצטער אין פרייטאג אלס זאל זיין פארטיג ווען ער ווערט באשאפן, זאגט דער רבי, די מזיקין האט מען גארנישט געקענט באשאפן פריער, נישט נישט גענוג וואס מען האט געלערנט ביז יעצט אז זיי קענען נישט ווערן באשאפן פריער ווייל ס'איז נישט שייך צו זיין סעודה צו זיין עבודה, זאגט דער רבי געוואלדיג אין די הערה. מען קען דאך נישט זאגן אז דאס איז מוכן לאדם מכיוון שכל מציאות המזיקין איז דאך נתחדש על ידי חטא האדם כנזכר לעיל, ווען ווי געווארן די מזיקין פון זיין חטא האט מען דאך עס נישט געקענט באשאפן פריער, איז אויכעט א סיבה פארוואס ס'איז באשאפן געווארן בין השמשות נישט אין די זעקס טעג נאר דווקא אין א נייעם זמן וואס ווערט אנגערופן בין השמשות. איז דער עצם פון תנועת העבודה פון די עבודה אויף די זאך האט גארנישט צו טון צו סעודתו צו זיין סעודה.

נאך א געשמאקע ווארט, פארוואס זענען אלע באשאפונגען, די עשרה דברים זענען אויכעט באשאפן געווארן נאכדעם און נישט פריערט, און ס'איז נישט קיין סתירה צו הכל יהיה מוכן לסעודה, און דערפאר איז אויך די עבודה נישט פון דער סעודה של האדם, וויבאלד וויבאלד אז דער תיקון פון די מזיקין איז דורך דעם וואס דער אדם גייט ארויס פון זיין אדם, זיין טבעית'דיגע הגבלות, זייער געשמאק דער ווארט, ווען קען ער עס מתקן זיין? ווען ער גייט ארויס פונעם גדר אדם, ער בייט איבער דעם אדם אויף מאוד, ממילא גייט עס נישט אריין אין די ששת ימי בראשית און דער אייבערשטער האט עס נישט באשאפן יעמאלט יעצט פארשטייען מיר יעצט אז ס'איז באשאפן געווארן בין השמשות ווייל ס'א דבר נישט קיין טבע'דיגע זאך און דער שינוי אין דעם איז אויכעט נישט דורך עבודה טבעית און די צווייטע זאך אז ס'איז נישט באשאפן געווארן ששת בראשית די צווייטע זאך ס'איז נישט באשאפן געווארן ששת ימי בראשית ווייל ס'איז נישט שייך אין גאנצן צו עבודה ס'איז נישט שייך צו די עבודה פון אדם הראשון צו די סעודה, זענען זיי נישט באשאפן געווארן אין די זעקס טעג, נאר זענען באשאפן געווארן, זענען באשאפן געווארן שפעטער. ווען זענען זיי באשאפן געווארן? זייער נאנט און גלייך צו דעם ענין פון שבת. און מ'לערנט ארויס פון דעם אז דער אייבערשטער האט באשאפן די זאכן בין השמשות, זאכן אדער וואס זיי דארפן נישט קיין תיקון זענען שוין געווען פארראכטן פון פריערט ווי מען רעדט ווי די צען זאכן וואס די משנה רעכנט אויס אדער זאכן וואס מען קען זיי גארנישט מתקן זיין מיט א וואוינער ריק מיט א מיט א רעגולער עבודה פון וחי בהם ווי מזיקין זיי דערפאר זענען זיי באשאפן געווארן ערב שבת בין השמשות ווייל מיט א רעגולער עבודה קענען זיי נישט ווערן מתוקן, נאר ווען משיח וועט קומען, יעמאלט וועלן זיי ווערן נישט, מען וועט נישט מגלה זיין אין זיי זייער טוב פון די מזיקין און פון די חיות רעות, משביתן, משבית, די לשון משביתן, די לשון איז געווען משביתן שלא יזיקו, ווי דער רבי ברענגט אראפ פון תורת כהנים, משביתן שלא יזיקו, מיינט נישט אז עס וועט ארויסקומען פון זיי זייער גוטן זאכן, זיי האבן נישט קיין גוטס, זיי זענען מזיקין, זענען נישט גוט, עס וועט ווערן אינגאנצן א שינוי אינגאנצן אין די זאך, וועט מען לערנען שפעטער, ס'האט א שייכות צו אונז אויכעט, אז ווען קען מען דאס נישט מתקן זיין, לויט דרך עבודה רגילה, ווען מ'איז א אדם, דערפאר טוט עס נישט אריינגיין אין ששת ימי בראשית, באט אין א אופן ווען מ'איז א איד קומט אינעם ענין פון שבת וואס איז באשאפן געווארן ממש ביים אריינגיין אין שבת, צו אונז ווייזן אז ווען א איד איז אין א אופן פון שבת, וואס שבת איז דער ענין פון העכער פון עולם, שבת איז נישטא דער ענין פון בירור וזיכוך, יעמאלט קען א איד צוקומען צו די דרגה וואס מ'קען דאס יא מתקן זיין, מ'קען ארויסרופן אין דעם דעם ענין פון משביתן שלא יזיקו. אות ו'. אויף דעם זענען די יש אומרים אויך מוסיף, האבן מיר שוין פארשטאנען יעצט דעם גאנצן ענין פון דעם מזיקין, פארוואס זענען באשאפן געווארן יעמאלט, יעצט וועט מען גיין רעדן וועגן דעם ענין פון די יש אומרים אויף אף צבת, נאכדעם יעמאלט וועט מען קענען פארענטפערן פארוואס איז דער ענין, וואס איז די שייכות פון צבת מיט מזיקין, פארוואס צבת איז באשאפן געווארן אויכעט יעמאלט, און נאכדעם וועט מען פארשטיין אויכעט וואס מען קען זיך. אפלערנען פון דעם, און אויכעט פארוואס די משנה נוצט אזא סארט, לכאורה, שווער צו זאגן, אבער א פארדרייטן לשון, עס האט געדארפט שטיין ואף צבת, אזוי ווי ס'שטייט ואף, אף המזיקין זענען באשאפן געווארן בערב שבת בין השמשות ואף צבת, פארוואס גייט אן א לשון ואף צבת בצבת עשויה, איך דארף ארויסלערנען פון דעם אזא סארט אופן. אויף דעם זענען די יש אומרים אויך מוסיף ואף צבת, מצד אן ענליכן טעם ווי ביי די מזיקין, ווערט שוין דער רבי זאגט ער יעצט גיט ער שוין א א רמז אז ס'גייט פארענטפערט ווערן די שאלה אז זיי זענען גלייך ווי די מזיקין מצד אן ענליכן טעם ווי ביי די מזיקין איז אויך צבת פון די זאכן שנבראו בערב שבת בין השמשות נאר ביי צבת איז דאס נישט אזוי ווי ביי מזיקין וואס דערפאר איז ער מדייק ואף צבת כו' און די הסברה אין דעם איז ווייל צבת בצבת עשויה מ'וועט ווערן פארענטפערן ביידע שאלות צוזאמען. אין דעם ערשטן חלק פון יש אומרים שטייט אף קברו של משה רבינו ואילו של אברהם אבינו, אז ס'איז לכאורה איין זאך, דא איז דער דער תנא איז צוטיילט דאס ויש אומרים אף המזיקין ואף צבת בצבת עשויה צו זאגן אז זיי האבן ביידע אין זיך א זאך וואס מ'האט זיי ביידע באשאפן אין בין השמשות, ביידע אויפן זעלבן אויפן זעלבן ענין אבער נישט דעם זעלבן ענין, די מזיקין זענען באשאפן געווארן יעמאלט ווייל זיי קען מען קען א מענטש נישט מתקן זיין, און יעצט וועט מען זען פארוואס צבת בצבת עשויה איז אויכעט באשאפן געווארן יעמאלט, ס'איז ענליך אבער נישט אין די זעלבע זאך. דער רבי ברענגט ערשט ארויס א געוואלדיגן חידוש נפלא אין דעם ענין פון צבת בצבת עשויה. מיטן לשון צבת בצבת עשויה ווערט ארויסגעבראכט אז די מטרת הבריאה פון דער ערשטער צבת איז געווען, אויסשליסליך, דער רבי האט עס אונטערגעשטראכן, אויסשליסליך אינגאנצן צוליב דעם אז מען זאל קענען מאכן דערנאך א צווייטע צבת. דער איינע פון די שאלות איז געווען לכאורה דאך דא א גרעסערע חידוש, מען זעט אז די בהמות זענען באשאפן געווארן, דער אייבערשטער האט באשאפן די ערשטע, פון דעם קומט ביז היינט נאך, לכאורה דאך א צבת אויך, אז ער האט געמאכט א צבת אז אדם הראשון זאל קענען מאכן א צווייטן צבת, זאגט דער רבי ניין, די בהמה איז באשאפן געווארן טאקע אז ס'זאל זיין נאך דעם א ענין פון נאך און נאך און נאך, דאס וואס דער אייבערשטער האט באשאפן דעם צבת איז געווען, דאס איז געווען די כוונה, נאר ס'זאל זיין א צבת, ס'רעדט זיך נישט וועגן מאכן א נייעם צבת, ס'געווען אויסשליסליך צוליב דעם אז מען זאל קענען מאכן דערנאך א צווייטע צבת, ס'איז נישט געווען געמאכט געווארן, די זאך איז נישט געמאכט געווארן פאר זיך אליין, נאר אויף צו קענען מאכן א צווייטן צבת. אלע נבראים פון ששת ימי בראשית, אויך די זאכן וואס פון זיי קומען ארויס אדער מיט זיי ווערט געמאכט נאך אנדערע זאכן, זענען באשאפן געווארן אויך מיט א כוונה ותכלית אין זיי גופא, פאר זיך. דער אייבערשטער האט באשאפן די ערשטע די ערשטע סוג פון די בהמות מיט חיות מיט די מיט די גראז. דא זיי אליין האט שוין אדם הראשון גענוצט אויף צו מברר זיין דעם עולם, ער האט שוין געמאכט א ברכה, עס איז שוין געווען דא דער ענין פון עבודה. מה שאין כן ווי דער ענין פון צבת, ווען דער אייבשטער האט אים באשאפן איז נישט פאר אים אליין, אף צבת בצבת עשויה, א צבת איז געמאכט געווארן נאר אויף צו קענען מאכן א צווייטן צבת, אבער די בריאה פון דער ערשטער צבת איז געווען באופן אז אין איר איז נישט געווען קיין מטרה ותכלית פאר זיך, די בהמה איז שוין געווען א תכלית פאר זיך, דער צבת איז נישט געווען קיין תכלית פאר זיך, און ווען ס'וואלט געשטאנען אין די משנה אף ואף צבת, אזוי ווי די שאלה איז געווען, וואלט איך געזאגט אז א צבת איז אויך באשאפן געווארן, אזוי ווי די אלע אנדערע זאכן זענען באשאפן געווארן אויף צו קענען טון מיט זיי, אדם זאל קענען מאכן א צווייטן, אז אז אדם זאל קענען מיט דעם עפעס טון פאר דעם אייבערשטן, עפעס מברר זיין די וועלט, זאגט דער רבי ניין, אז אין איר איז נישט געווען קיין מטרה ותכלית פאר זיך, איר גאנצע באשאף איז געווען נאר צוליב צבת, בצבת עשויה, אז אדם הראשון זאל מיט איר קענען מאכן א צווייטע צבת, דערפאר ווען די משנה וויל אונז דערציילן ווי אזוי ס'איז געמאכט געווארן דער ערשטער צבת, קען ער נישט זאגן גלייך, נאר ער וויל דא זאגן אז די צבת איז באשאפן געווארן נאר אלס א, זיין גאנצע באשאפן ווערן איז געווען מען זאל קענען עס נוצן אויף אן אנדערן, ער אליין האט מען האט מען נישט גענוצט אויף פאר זיך אליין, פון אים אליין איז גארנישט געווארן קיין ענין פון עבודה אין די וועלט, דורך אים האט מען געמאכט א צווייטן צבת, איז דערפאר שטייט נישט דער לשון ואף צבת, נאר ס'שטייט ואף צבת בצבת עשויה, צו אונז דערציילן אז דער גאנצער ענין פון דעם צבת איז באשאפן געווארן צו קענען מאכן א צווייטן, דער רבי וועט עס מסביר זיין באלד נאך קלארער צו פארשטיין פונקט וואס דאס איז. יעדער ענין וואס איז דא אין וועלט איז דא פריער, איך האב געזאגט שוין אז אדם הראשון זאל מיט איר קענען באשאפן, מאכן, א צווייטן צבת. יעדער ענין פון פון וואס איז דא אין וועלט איז דא פריערט אין תורה, שטייט אין מדרש בראשית רבה און אין זוהר, יעדער זאך וואס איז דא אין וועלט איז דא אין תורה, דו קענסט עס געפינען פריערט אין תורה, דער ענין פון צבת בצבת עשויה אין תורה, איז דער ענין וואו טרעפט מען אזא זאך, אז דער צבת איז באשאפן געווארן נישט פאר זיך, נאר מען זאל קענען מאכן א צווייטן צבת, און נאכאמאל מדגיש זיין, אז ווען דער אייבישטער האט באשאפן א בהמה האט ער שוין גלייך געקענט מאכן מיט איר, טון דעם תכלית וואס דער אייבישטער וויל, מאכן א דירה לו יתברך, מה שאין כן מיט דעם צבת, האט ער געקענט מאכן א צווייטן צבת, דאס אליין האט אים גארנישט געדינט, מיט דעם האט ער גארנישט געקענט טון פאר זיך אליין מיט דעם צבת, וואו זעט מען עס אין תורה? געוואלדיג צושטעל, דער רבי שטעלט דאס צו אז דאס איז דער ענין פון תורה, איז דאס א ענין פון הכשר מצוה. וואס איז הכשר מצוה? דער רבי מסביר זיין וואס דאס מיינט. די פעולת ההכשר איז נישט קיין מצוה, נאר בלויז אן אמצעי דורך וועלכן מען קומט צו צו מקיים זיין א מצוה מיט אן אנדער זאך, א הכשר מצוה מיינט, דאס אליין וואס דער הכשר איז, איז נישט קיין מצוה. מה שאין כן, די זעלבע זאך איז א צבת, דער צבת אליין האט גארנישט אויפגעטון פאר זיך, נאר אז מען קען מאכן א צווייטן צבת. וואו איז דער הסבר אין הכשר מצוה אז מען קען עס? ברענגט דער רבי א געשמאקע דוגמה וואס איז די דוגמה וואס מען ברענגט אויס אלעמאל, די גמרא זאגט אין שבת, ווי די דוגמה, כורתין עצים לעשות פחמין לעשות ברזל לאיזמעל למילה, אז מען דארף שניידן האלץ, און מען מאכט א פייער, און פון דעם ווערט קוילן, פון די קוילן ווערט אייז, קען מען מאכן, יעמאלט קען מען מאכן ברזל, אייזן, פון די אייזן קען מען מאכן א איזמל, א מעסער אויף צו מאכן א ברית. וואס קומט אויס פון דא? קומט אויס פון דא אז דער עצם זאך וואס איך וויל האבן, וויל איך האבן דעם מעסער. איך קען דאך נישט מאכן דעם מעסער אן די עצים, איז די עצים זענען א הכשר מצוה, וואס מיט די עצים ווערט נישט געטאן קיין מצוה. די עצים האבן נישט אינגאנצן קיין מצוה, זיי זענען בלויז א מכשיר למכשיר, פון די עצים ווערט פחמים, פון די פחמים ווערט ברזל, און פון דעם ווערט דער מעסער, זענען בלויז א מכשיר למכשיר צו וואס? צו די מצוות מילה, איך נעם דעם מעסער און איך מאך דעם ברית, יעמאלט איז די מצוה, די עצים האבן נישט אין זיך קיין מצוה. וויבאלד אז די כריתת עצים וכיוצא בזה איז בלויז א הכשר, דארף לכאורה אויסקומען אויך על פי שכל התורה, אז זיי אליין ווערן נישט קיין כלי צו קדושה, די עצים האבן נישט ווערן נישט קיין כלי לקדושה, זיי האבן נישט, זיי האבן נישט געטאן קיין מצוה, דורך זייער פעולה אליין ווערט נישט אויפגעטאן המשכת אלוקות, מיט דעם ברענען די האלץ האט מען נישט געברענגט קיין המשכת אלוקות, יא, דורך דעם ברענען די האלץ וועט מען קענען מאכן א מעסער, דורכ'ן מעסער וועט ווערן המשכת אלוקות, מען קען אפילו נישט זאגן אז זיי זענען מלובש אין דער מצוה, זאגן זענען גארנישט מלובש אין דער מצוה, ס'איז צוויי עקסטערע זאכן, ס'איז א הכשר מצוה נאר איז דער מצוה ווי מען זאגט עס בעת א איד, מען קען אפילו נישט זאגן אז זיי זענען מלובש אין דער מצוה, ווי דער רבי ברענגט א דוגמא אויף א זאך וואס מען קען יא זאגן מלובש, ווי מען זאגט ווי מען זאגט עס בעת א איד עסט א מאכל לשם שמים, ווי דער לשון פון אלטן רעבן אין תניא, לעבוד השם בכח אכילה ההיא, א איד וואס ער גייט עסן, ער מאכט א ברכה, עסט ער ווייל ער וויל קענען מיט דעם כח דינען דעם אייבערשטן, וואס דער חיות פון דעם מאכל איז זיך מתלבש בתיבות התורה והתפילה. דער אלטער רבי זאגט קלאר אין תניא אזוי, וואס מיינט דאס? ער האט געגעסן, דער עסן גיט אים כח, דער עסן גיט אים, דער עסן גיט אים דם ובשר כבשרו, מיט דעם וואס ער האט געגעסן איז דער עסן איז נישט נאר קיין הכשר, נאר דער הכשר, דער עסן אליין ווערט נתלבש אין דעם וואס ער לערנט און ער דאווענט, וכיוצא בזה ס'דא נאך דוגמאות אויף דעם וואס דער עצם וואס א זאך וואס ס'קוקט אויס ווי א הכשר אבער ס'ווערט אליין א מצוה וואס ער האט בתיבות התורה וכיוצא בזה וואס ער האט געטון בכח, דער לשון פון אלטן רעבן, בכח אכילה ההיא האט ער עס געטון, דער מעסער האט אינגאנצן נישט קיין שייכות צו דעם ענין פונעם האלץ, דער האלץ האט געמאכט פייער, דער פייער האט געברענט, דער ברענט האט געמאכט הייס, דער הייס האט געמאכט דעם אייזן, ס'איז געווארן א מעסער, ער האט נישט קיין שייכות, דער מצוה ווערט געמאכט נאר מיט דעם מעסער, איך זע נישט אין דעם גארנישט פון קיין עץ, נישט ווי ביי דעם עסן וואס איך זע אין דעם עסן וואס ווערט וואס יעמאלט ווערט לעבוד השם בכח המאכ בכח האכילה ההיא, אנדער סארט גדר, במילא וואס איז זייער תכלית? זייער תכלית פירט זיך אויס נאר דורך דעם וואס א צווייטע זאך ווערט א מצוה און א כלי לקדושה, איז דער ענין פון א הכשר מצוה ווערט געטון אז איך מאך מיט דעם דורך דעם א צווייטע זאך אינגאנצן, דער מעסער, דאס איז די מצוה, אזוי דא אויכעט דער ענין פון דעם צבת, א חידוש נפלא, דער צבת ווען ער איז באשאפן געווארן, לויט דעם ווערט אזוי געשמאק פארשטאנדיג וואס די משנה זאגט אזא לשון, ואף צבת בצבת עשויה, עס קומט מיר נישט נאר זאגן, דורך דעם דארף איך טראכטן, זיכער צבת, מען קען נישט מאכן קיין צבת אן א צבת, איך האב געדארפט שוין קלאר, ואף צבת, אז דער אייבערשטער האט געמאכט דעם ערשטן צבת, ניין, עס קומט אונז דערציילן א אנדערע זאך, אז דער ערשטער צבת האט נישט געהאט קיין תכלית פאר זיך, נאר צו מאכן א אנדער צבת, זייער תכלית פירט זיך אויס נאר דורך דעם וואס א צווייטע זאך ווערט א מצוה און א כלי לקדושה. מיט דעם איז דאס אויכעט גלייך צו דעם ענין פון מזיקין, וואס מזיקין קען מען דאך נישט מאכן כלים לקדושה, קומט אויס אז ס'איז נישטא אין זיי קיין תכלית, אין זיי איז נישטא קיין תכלית גופא, נאר נאר דורכדעם וואס ס'ווערט א אנדער סארט מציאות, ווען דער אייבשטער נעמט און ער בייט זיי איבער, ס'עט זיין טאקע דער זעלבער לייב, ס'עט זיין דער גר זאב עם כבש דער זעלבער זאב, אבער דער אייבשטער וועט מאכן אים א נייע תכונה, ער וועט ווערן א נייע זאך, די זעלבע זאך איז דא אויכעט, זעען מיר שוין דעם קשר אויכעט פון דעם ענין פון. מזיקין און דעם ענין פון צבת און דער רבי זאגט אז שפעטער אין די שיחה וועט נאך ארויסברענגען אויכעט אין עבודת האדם וועט מען זען ממש די גלייכקייט צווישן מזיקין און צבת אין עבודת האדם אויס זייער און דאס איז דער חידוש אין דער משנה אז אף צבת בצבת עשויה. יעצט וועט מען זען וואס דער חידוש איז. אויך די צבת וואס איז באשאפן געווארן בלויז כדי מען זאל קענען מאכן דורך איר א צווייטע צבת, ווי געזאגט פריערט, האט זיך דער אויבערשטער אליין, מהותו ועצמותו של המאציל ברוך הוא, לשון פונעם אלטן רעבן אין אגרת הקודש, עצמות ומהות, דער אייבישטער אליין האט באשאפן די וועלט אין די ששת ימי בראשית, איז אין דעם צייט וואס דער אייבישטער האט באשאפן דעם צבת איז דאך אויכעט, ואף צבת איז באשאפן געווארן אין ערב שבת בין השמשות, איז דער אייבשטער אליין זיך פארנומען מיט איר באשאפן. און וויבאלד און וויבאלד אז זי איז מעשה ידי הקדוש ברוך הוא באופן גלוי, די ערשטע צבת האט דאך דער אייבשטער געמאכט, קען מען נישט זאגן אז די מטרה פון איר גאנצער מציאות איז מער נישט ווי צוליב אן אנדער זאך. דער אייבישטער האט באשאפן בעצמו האט באשאפן די זאך מוז זיין אז מען קען טרעפן אין די זאך אליין זאל אייכעט זיין א ענין פון א תכלית און נאכדעם ווי מען האט איר אויסגענוצט צו מאכן די צווייטע צבת איז שוין מער ניטא קיין תכלית פאר איר מציאות אזוי קומט אויס לויט ווי מען האט געלערנט ביז יעצט נאר זי באקומט דערמיט אויך א חשיבות ותכלית לעצמו וויבאלד אז דער אייבישטער האט עס געמאכט, קען איך נישט זאגן אז דער ערשטער צבת איז באשאפן געווארן אינגאנצן פאר זיך, נאכדעם וואס דו האסט עס גענוצט אויף מאכן א צווייטן צבת, דארף איך איר שוין נישט, ווייל פון דעם צווייטן צבת העל איך שוין קענען מאכן א דריטן, פון דעם דריטן העל איך קענען מאכן א פערדן, זאגט דער רבי ניין. און די סיבה אויף דעם וואס דאס איז אזוי אין גשמיות, איז ווייל אזוי איז דאס אין תורה. ווי מ'עט דאס זען אין גשמיות העט מען זען אין תורה אף על פי אז מצד עבודה אז עבודה מסודרת עבודה שעל פי טעם ודעת איז אין א הכשר מצוה נישטא קיין תכלית וחשיבות פאר זיך, ווי געזאגט פריערט אז אינעם הכשר מצוה איז נישטא איז דער תכלית איז נישט אין דעם און ס'איז אינגאנצן צוויי זאכן דער הכשר מצוה מיט די מצוה האבן נישט קיין שייכות אין זיך און אין די הכשר מצוה איז נישטא קיין ענין פון קדושה זאגט דער רבי אז דורך עבודה מסודרת ווי מ'עט דאס געפינען אין תורה וועט מען זען אז ס'איז אינגאנצן אנדערש דער ענין, עבודה שעל פי טעם ודעת איז אין א הכשר מצוה, נישטא קיין תכלית וחשיבות פאר זיך, אבער מצד דעם רצון העליון, וויבאלד אז ס'איז דא דער רצון העליון פון דעם אויבערשטן אליין וואס איז דא אין דעם, איז נישטא קיין חילוק צווישן דער מצוה גופא וואס איז ממשיך אלוקות און דעם הכשר מצוה. דער רבי וועט ארויסברענגען אז למעשה בפועל טאקע ווי מען זאגט אז אין הכשר מצוה איז טאקע צוויי עקסטערע זאכן, וויבאלד אבער אז דער אייבישטער האט עס באשאפן, האט עס באשאפן, און ס'דא אין דעם דער רצון העליון, אויב איך קוק אויף דעם פון רצון העליון, איז דאס די זעלבע זאך ווי א מצוה. דער רבי וועט ארויסברענגען דערפאר איז דאס אין תורה זעט זיך אויס אז דער ענין פון הכשר מצוה, לכתחילה קוקט אויס אז ס'איז נישטא אין דעם קיין תכלית, אבער אויב דו טוסט עס ווייל דער אויבערשטער האט עס געהייסן, איז דאס ביידע די זעלבע זאך, ווען דו טוסט א הכשר מצוה, ווען דו טוסט די מצוה, דארפסטו עס טון מיט דעם זעלבן געשמאק און מיט דעם זעלבן זאך, וויבאלד אז ס'האט נישט צו טון צו דיר, ס'האט צו טון צו דעם אייבערשטן, איז דער הכשר מצוה איז מיט דעם זעלבן, מיט דעם זעלבן ווארימקייט, מיט דעם זעלבן געשמאקייט דארף מען, דארף מען עס טון. ממילא איז פון דעם וועט מען ארויסלערנען דעם ענין, וואס ווי מען דארף טון דעם ענין פון מזיקין און דער ענין פון צבת אויך. דער רבי לייגט צו אין הערה איין און פֿערציק להעיר פון דעת ר' אליעזר הגדול אין גמרא אין שבת, שגם כריסת עצים הנ"ל דוחה שבת כמו המצוה עצמה, איז טאקע דא א שיטה אין גמרא וואס ר' אליעזר זאגט אז וואס אז דער שניידן די האלץ שבת איז געקומען מען דארף מאכן א ברית ער האט נישט קיין מעסער מעג ער שניידן האלץ און ער מעג מאכן פייער און ער מעג מאכן די מעסער מיט אלץ איז ר' אליעזר האלט אז אפילו די כריסת עצים איז אויכעט דוחה שבת, פארוואס? ווייל דאס איז אזוי ווי די מצוה, דאס אלץ ווען מען קוקט אויף דעם פון רצון העליון נישט פון דיין געשמאק ווי דו טוסט דאס, און דערפאר ווען א איד שטייט מיט א ביטול עליון צום רצון העליון העכער פון זיין טעם ודעת, איז ביי אים נישטא קיין נפקא מינה אין וואס דער רצון העליון באשטייט. נישטא קיין חילוק, מעשה בפועל איז טאקע דא הכשר מצוה און מצוה, אבער ווי דו דארפסט דאס טון, דו דארפסט עס טון אין א אופן ווי, ווי געזאגט פריער, דאס איז נישט קיין עבודה רגילה, דערפאר איז דאס באשאפן געווארן אין בין השמשות און נישט אין די זעקס טעג, ס'איז א עבודה וואס איז למעלה מטעם ודעת, א מעלה פון מאוד, אנדערש פון אדם, און דאס איז א עבודה וואס קען זיין נאר אין א צייט וואס מ'איז אין שבת, וואס שבת איז העכער פון די עולמות, אבער דאס פאדערט זיך פון א אידן אויכעט, אין וואס דער רצון באשטייט ווי דער אלטער רבי זאגט, דער אלטער רבי זאגט קלאר אין ליקוטי תורה, אז אפילו אילו נצטווה לחטוב עצים, דער אייבערשטער האט אונז געהייסן מאכן תפילין, ס'ווערט א הייליגע זאך און מ'לייגט תפילין, מ'מאכט א ברכה און מ'לייגט, ווי וואלט געווען זאגט דער אלטער רבי ווען דער אייבערשטער וואלט געהייסן אז מ'דארף יעדן אינדערפרי ארויסגיין און אפהאקן אפאר שטיקער ביים, מ'דארף האקן האלץ, זאגט דער אלטער רבי אילו נצטווה לחטוב עצים, וואס וואלט נישט אויפגעטון קיין יחוד והמשכת אלוקות, ס'איז נישט געווען אין דעם קיין מצוה, נאר וואס דער אייבערשטער האט געהייסן אונז טון איז ער דאס מקיים מיטן זעלבן כח פונקט ווי ער טוט א מצוה, דערפאר זעהסט עס אז דער הכשר מצוה ווערט געטון אויך מצוה און שטיין אין די ששת ימים קען עס נישט ווייל עס איז נישט קיין עבודה רגילה דאס איז א עבודה וואס א איד דארף צוקומען צו דעם רצון העליון אין א אסאך א העכערע דרגה דערמאנט מיר וואס מען האט געלערנט יענע וואך אין די שיחה ווי עס איז געווען מען האט עס געלערנט אינעם אויכעט אין אין בהר לג בעומר אין פרקי פרק ד' אין פרקי אבות ברענגט דער רבי אראפ דארטן די מחלוקת פון רב אלעזר מיט רב רבי ישמעאל מיט רבי עקיבא וועגן דעם ענין פון וועגן דעם ענין פון ווען דער אייבערשטער האט געזאגט עשרת הדיברות איז וואס האבן די אידן געענטפערט? רבי ישמעאל זאגט, ווי געזאגט שוין אויך אין די שיחה אליין, הרבה עשו כרבי ישמעאל, רבי ישמעאל איז געווען דער ענין פון הנהג בהם מנהג דרך ארץ, מען דארף ארבעטן, נישט ווי רבי שמעון בר יוחאי שהרבה עשו ולא עלתה בידם. רבי ישמעאל האלט אז מען דארף גיין בדרך בדרך הטבע, ווי מען קוקט אויף דעם מיט מיט'ן שכל. ווי קוקט מען אויף דעם מיט שכל? דער אייבערשטער זאגט אנוכי השם אלוקיך, וואס זאגט א איד? זאגט ער, הן! לא יהיה לך אלוקים אחרים על פני, לא תרצח, לא תגנוב, זאגט ער לא, איך וועל נישט. רבי עקיבא זאגט ניין, רבי עקיבא רעדט אינגאנצן אויף א העכערן אופן, רבי עקיבא רעדט ווען מען קוקט אויף דעם פון רצון העליון, אז דער אייבערשטער אליין האט עס באשאפן, און דו קומסט צו א העכערע דרגה, האבן זיי געענטפערט על הן הן ועל לאו לאו, אנכי השם אלוקיך, הן, לא יהיה לך אלוקים אחרים, לא לא יהיה לך אלוקים אחרים, לא תרצח לא תגנוב, הן, איך וועל עס נישט טון, אלץ איז געווען דער ענין פון הן ווייל אלץ ווערט געטון, נישט יא און ניין, איך טו עס ווייל דער אייבערשטער האט געוואלט. און דערפאר האט אויך די עבודה א שייכות צו ערב שבת בין השמשות, יעצט וועט מען פארשטיין פארוואס די עבודה האט א שייכות צו ערב שבת בין השמשות דער ענין פון צבת בצבת עשויה, ווייל א צבת דער ערשטער צבת איז דאך געמאכט געווארן נאר א הכשר אויפן צווייטן צבת, נישט פאר זיך אליין וואס מען קען מיט עס טון, דאס קען נישט באשאפן ווערן אין די זעקס טעג, ס'האט נישט קיין שייכות צו די עבודה צו דער עבודה פון די זעקס טעג, וויבאלד ס'איז אן עבודה וואס איז העכער פון עבודה פון עבודת ציור אדם פון דער עבודה מסודרה כנל, ס'איז העכער פון דעם, און דערפון ווערט נשתלשל אויך בנוגע צו ברואים גשמיים אז די בריאת הצבת איז געווען דווקא בערב שבת בין השמשות. דער רבי לייגט צו אין די הארה פֿינף און פֿערציק און דאס האבן מיר גערעדט אין די ערשטע אין די הארה זעקס אויך אז די אין די גמרא דארטן איז טאקע דא א הווא אמינא די גמרא בלייבט טאקע נאר אפשר אזוי אז מצד עצם בריאת הצבת האט עס געקענט זיין בידי אדם מען מאכט א פארעם מאכט אז א דא מען לייגט אריין און מען מאכט א צבת האט עס נישט געדארפט זיין דווקא עס ווערט געמאכט האט דער אייבערשטער עס געמאכט דווקא אין א אופן וואס איז געמאכט געווארן דווקא מצד דעם אייבערשטן אליין און מצד דעם ענין וואס דער אייבערשטער אליין האט געמאכט די אלע זאכן ווי דער אלטער רבי זאגט דארטן אז דער ענין אז צבת בצבת עשוי' אז דער אייבישטער אליין האט זיך אפגעגעבן עס צו מאכן אויף צו ארויסברענגען אין דעם דעם ענין אז ארויסברענגען אז ס'איז נישט שייך צו ששת ימי עבודה אבער ס'איז שייך צו דעם ענין פון שבת אז א איד דארף צוקומען צו א מסקנא אז ער טוט אלץ אין לחטוב עצים איז די זעלבע זאך ווי ער טוט א מצוה די גרעסטע מצוה וואס אפילו לחטוב עצים האט דאך נישט קיין יחוד און המשכת אלוקות ווייל אזוי האט דער אייבישטער געהייסן. מילא איז איז מילא איז צבת איז צבת ווייזט אויף למעלה מטעם ודעת און הכל מחול הכל מחול איז שוין ס'גארנישט וואס ס'פעלט דארטן און מילא גייט אראפ די אלע שאלות נישט געבליבן קיין איין שאלה וואס דער רבי האט געפרעגט מוסבר פשוט געשמאק על פי פנימיות העניינים און מ'קען עס געשמאק פארשטיין אויס ח' איין שאלה וואס איז געבליבן וואס איז די הוראה וואס א איד קען זיך אפלערנען פון דעם דאס איז די הוראה אין מילי דחסידותא האב איך דאך געפרעגט לכתחילה, די גמרא זאגט דאך אין בבא קמא, האי האי מאן דבעי למהוי חסידא לקיים מילי דאבות, וואס איז שייך וואס קען מען זיך אפלערנען פון דעם? זאגט דער רבי מען קען זיך אפלערנען פון דעם זייער אסאך, דאס איז די הוראה אין מילי דחסידותא, אויף וויפיל עס איז נוגע די התעסקות פון א אידן אויך אין עניינים וואס זענען נישט מער ווי א הכשר מצוה, געוואלדיג, דער רבי האט דער רבי האט אריינגעלייגט אין מירכאות אין קוואטעישאנס נישט מער, אויף וויפיל ס'איז נוגע די התעסקות פון א אידן אויך אין עניינים וואס זענען נישט מער ווי א הכשר מצוה, ווי מ'דארף זיך אין דעם אפגעבן מיטן גרעסטן כח וואס מ'קען, ומעשה רב, דער רבי ברענגט א מעשה. די גמרא דערציילט אין כתובות און אין בבא מציעא, די גמרא דערציילט די גדולים מעשי חייא וואס זענען געווען די גרויסקייט פון פון חייא אז ער אליין האט זיך אפגעגעבן נישט בלויז מיט'ן עצם לערנען מיט אידישע קינדער, ס'ברענגט זיך אין גמרא דארטן אויך אינטערעסאנט אז רבי האט געטראכט אויף צו מאכן חייא דעם דער מנהיג דער נשיא נאך אים, אבער האט אים נישט געמאכט קיין נשיא נאכדעם, ווייל ער האט געוואלט ער זאל ממשיך זיין לערנען מיט קינדער, זאל עס זאל בלייבן די תורה זאל בלייבן איז רב חייא וואס מ'האט אים נישט געמאכט קיין נשיא אויף צו לערנען ווייטער אז ער אליין האט זיך אפגעגעבן נישט בלויז מיטן עצם לערנען מיט אידישע קינדער נאר האט אליין דורכגעפירט אלע הכנות און הכנות להכנות וואס דאס איז גערעדט פריערט ווי דער שניידן האלץ אויף צו מאכן פייער אויף צו מאכן אייזן אויף צו מאכן א מעסער הכשר להכשר צום לימוד התורה. דער רבי וועט פרעגן שפעטער פארוואס האט עס רב חייא געטון, איך דאך קען דערווייל לערנען מיט די קינדער, וואס האט ער אונז געוואלט לערנען, ער האט אונז געוואלט לערנען אויף וויפיל ס'איז נוגע די התעסקות פון א אידן אפילו אין א הכשר דהכשר, נישט נאר אין די מצוה אליין און אין א הכשר דהכשר, יעדן זאך וואס דו זעסט דארפסטו אויפטון אין די וועלט, דאס אויף אויפהייבן אין א מצב אז טוסט עס נישט ווייל דיין געשמאק, דאס גלייך איך יא, דאס גלייך איך נישט, די מצוה גלייך איך, די מצוה גלייך איך נישט, מען טוט אלץ, הכשר מצוה, און מצוה, אילו נצטווינו לחטוב עצים, אלץ טוט מען ווייל דער אייבערשטער האט אזוי געהייסן. ממילא אלע הכנות און הכנות להכנות הכשר להכשר צום לימוד התורה און דער רבי האט אונטערגעשטראכן די ווערטער אליין איינגעזייט פלאקס גענומען די פלאקס ווען ס'איז געוואקסן און האט אויסגעוועבט נעץ געמאכט פון דעם א נעץ געמאכט אויף זיך קענען כאפן מיט דעם מיט די נעצן האט ער געפאנגען הירשן און דער רבי האט געזאגט אין איינע פון די שיחות וואס מען געהערט נעכטן ביינאכט אין די שיחה פון רעבן און דער רבי זאגט פאנגען הירשן איז ער נישט געזעצן אין שול ער האט געדארפט ארויסגיין אין וואלד אריין דארט וואס איז דא הירשן דארטן זיי כאפן און געמאכט קלף און געשריבן חמשה חומשי תורה פאר די קינדער, און נאכדעם האט ער זיי עס געגעבן זאלן לערנען, און זיי געהייסן אז איינער זאל געבן דעם אנדערן לערנען דעם אנדערן וואס ער האט געלערנט, לכאורה איז דאס תמוה ביותר, פארוואס האט רב חייא אליין געדארפט טאן די אלע זאכן? האט ער דאס נישט געקענט איבערגעבן צו איינעם פון זיינע תלמידים אדער עבדים? אז ער זאל זיך פארנעמען מיט די הכנות, אויסנוצן דערויף אין איינעם וואס איז נישט קיין יושב אוהל, ער זיצט דאך און לערנט מיט די קינדער, וואס פארנעמסטו די צייט אויף די זאכן? נאר מצד דעם ביטול עליון צום רצון העליון, איז ביי אים די זעלבע מסירה ונתינה, דער זעלבער קאך אין די עניינים פון הכשר והכשר להכשר, ווי אין דער מצוה אליין. ממילא אלץ איז דאך באשאפן געווארן פונעם אייבערשטן, ממילא אלץ איז באשאפן געווארן אין דעם זמן, פון ששת ימי בראשית וואס די עבודה רגילה, די זאכן וואס איז באשאפן געווארן אין אין נאכדעם, אין דעם ענין פון זמן פון פון ערב פון בין השמשות, איז צו אונז לערנען אט דעם ענין וואס מען לערנט ארויס פונעם ענין פון צבת בצבת עשויה, דערפאר איז דאס באשאפן געווארן שפעטער. און אלץ ווערט פארשטאנדיג, פשוט, געוואלדיג געשמאק, אז א איד דארף צוקומען צו א דרגה אז ער זאל נוצן און דינען דעם אייבערשטן אינעם אופן פון דעם צבת וואס ער איז באשאפן געווארן נאר אויף צו מאכן אן אנדער צבת, און אין אים אליין איז נישט געווען קיין ענין פון דאס נאר א הכשר מצוה, פון דעם קען מען זיך וואס אפלערנען, און דאס איז וואס די משנה וויל אונז לערנען.